א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויגש. איך האב געוואלט אנהייבן מיט א ניגון הושיעה את עמך. דער באיאנער רבי צינדט די הדלקה אין מירון און נאכדעם זינגט מען הושיעה את עמך. פרעגט מיך איינער אזא בעיבי ניגון וואס אונז זעמיר אויפגעוואקסן מיט דעם זינגט מען דא אין מירון? זאג איך אים יא דאס איז איינע פון די שענסטע ניגונים מען בעט דעם אייבערשטן הושיעה זאלסט העלפן את עמך וברך און זאלסט בענטשן את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם דער אייבערשטער זאל אונז אויפהייבן אויף אייביג. יעצט, ווען די סאקמערע קאקמערע חיות האבן זיך געוואלט מיט מיר שלאגן, און איך האב געזאגט אז איינער פון דריי זענען אויף דראגס, האבן זיי אנגעהויבן, פארוואס דארף מען ציילן צו א מנין צען הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם, מען קען דאך ציילן הושיעה את עמך דראגס וברך את נחלתך דראגס, אלטע סאקמערע בהמה'ישע צודרייטע משוגעים און פארטיג, און זיי האבן מיך אפגעפרעגט, און יא, ס'איז געווען איינער ווערטהיימער מיט שמערטהיימער מיט. אלע משוגעים מיט אלע צרות מיט די משמרת הפיפיק מיט דעם ווייזער טרעוול יעדער מ'האט געמאכט ס'איז געווען נחום ראזנבערג געווען די בהמה פון די שטאט איך האב אבער אים געטענה'ט רבותי ליסען טו מי ווען איך קריג געלט פאר זאגן ליגנט פארשטיי איך איך ס'טוט דאך מיר פשוט וויי וואס ס'גייט פאר צו איין בית איין שריין שומעס ענדליך, ס'איז געווען ברוך השם פאר א יאר אריבער זיבעציג אכציג טויטע וואס האבן זיך גענומען אליין דאס לעבן, ס'איז שוין דא אליין, ס'איז דא איין מאמע האט אליין געהארגעט פיהר קינדער, און נאכדעם האט זי זיך געהארגעט, האלטסט דאך שוין ביי פינף, ס'איז גוט, ס'פארט גוט. עניוועי, איז למעשה האט עטץ געמאכט ליצה ליצנות, אזוי כדרככם בקודש אויף יעדע זאך, און נאכדעם ליידט עטץ. ויהי היום, איז געשען אזוי. אין ארץ ישראל, איך האב געהאלטן אין איין מסביר זיין אז ס'איז דא דראגס און מ'דארף וואטשן, איז דא דער כיכר השבת, דאס איז א גרויסע נייעס אפאראט אין ארץ ישראל, זאגט ער אז ער האט יעצט אינטערוויוט בחורים, ער האט א גאנצע אריכות, א מורא'דיגע שיינעם אריכות, כ'וועל עס ארויפלייגן אויף מיין וועבסייט.

זאגט ער אז ס'קומען לעצטנס צו נער פון די פיינסטע און די בעסטע הייזער און פון די בעסטע ישיבות, און מ'האט אים געהאלטען אין איין פארציילן וואס ס'גייט פאר אין די ישיבות, די ראש ישיבה זעהט אמאל דרײַ בחורים ווי זיי עקטן אפ, פרעגט ער וואס עקט עטס אזוי אפ, זאגן זיי אז זיי האבן געטרינקען אביסל וואדקע אין חדר אוכל, און ס'ממש א מגיפה, ס'דא דארט אינטערוויוס לייוו, ס'נישט צום גלייבן וואס ס'גייט פאר. יעצט די עיקר וואס איך וויל די פאנטש ליין ארויסברענגען. אז זיי זענען געגאנגען זיי האבן אינטערוויוט בחורים פון די ישיבה אויכעט ווייל זיי האבן געוואלט זעהן צו ס'איז אמת ווייל קען זיין דער פראדזשעקט ריטורן פארקויפט צו באלאני זאגן די בחורים אז ס'איז היינט געקומען א מצב וואס מ'דארף נישט ארויסגיין אינדרויסן אין פרייע פלעצער צו קויפן דראגס אמאל האט מען געמוזט פארן אויף תל אביב אין די ארגסטע פלעצער און מ'האט דיך געזעהן דארט האט מען געפרעגט וואס טוסטו דא ביסט געווארן א חפץ חשוד היינט איז דא אין יעדע ישיבה בחורים וואס זיי פושן די דראגס וויפיל דו ברויכסט און וואו דו ברויכסט, דו געסט אן ארדער, איך וויל היינט נאכמיטאג האבן דאס און דאס, באקומסטו דעליווערט דאס און דאס, אלל יו העוו טו דא איז פעי פאר איט. יעצט ווען איך האב אזוי געשריגן רבותי ס'איז דא דראגס, דער רבי האט גערופן, פאר ער איז אוועק געפארן אויף פלארידע האט ער אריינגערופן א גרויסן כלל טוער און האט אים געזאגט מיין ישיבה איז אינפעסטעט מיט דראגס, תשכ"ח, און יעדער האט זיך אויסגעלאכט. און איך האב געהאלטן אין איין זאגן, זאכן ווערן נישט בעסער, אויב עפעס ווערן זיי ארגער. סאו אלל אוו א סאדען איז געקומען צו א מצב וואס מ'האט אנגעהויבן מיט זיע סעם איך האב דורך זעהן אינטערעסאנט דער בלאט און דער איד און צייטונג האבן דעם זעלבן ארטיקל געשריבן, כאטשיג זיי זענען דאך צוקריגט. נאר אזוי ווי מענדעלע ראבער חזיר האט אונטערגעשריבן, כאטשיג די רבנים האבן אויף זיין טאטן אונטערגעשריבן ווייל דאס איז געווען א מלחמה לה' בעמלק. באלאוני. רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן. כ'האב אמאל געזאגט אויף א האטליין אז יעדע מאמע איז בארעכטיגט אריינצולייגן איר הענט אינעם מיידל אדער אינעם יונגל'ס טאש, די יונגל האט הויזן, די מיידל האט דאך נישט קיין הויזן, האט זי אזא. פאקעט בוק, און זאל באקוקן וואס דארטן טוט זיך. קיצור, א מאמע קאלט מיך אפ אז זי האט געטראפן ווייט דאסט, זי האט נישט געוואוסט וואס דאס איז, זי האט געפרעגט דעם בחור וואס איז דאס, עפעס א גאנץ פעקל פון די זאכן, זאגט ער מאמע דאס איז געווען, מען הייבט יעצט אן צו באקן מצות, דאס איז שוין א מעשה פון אפאר יאר, מען הייבט יעצט אן צו באקן מצות, האב איך גענומען אביסל פון אזוי ווי ס'איז דא די ערשטע פון די ערשטע מעיל וואס איז דא, זאג איך פאר די פרוי דאס איז ווייט דאסט רוף שוין א פראפעשענעל און טראג אים אריין אין שפיטאל ווייל ער דארף האבן העלפ און דאס וואס עטס מוזטס ענק אנהייבן אויסצולערנען. ס'איז נישט קיין חילוק ווער ס'זאגט עס, אפילו ווען בן גוריון זאל קומען פון יענע וועלט און ער זאל ענק זאגן א זאך וואס איז אמת דארף מען נעמען בחשבון כאטשיג ער איז געווען א ציוניסט און אן אפיקורס, זאלסט וויסן, דו שיקסט היינט א זון אין א ישיבה, איז אזוי, טאמער שיקסט אים צו שלאפן ביינאכט, איז זיכער אז ער קומט אהיים מאלעסטעד, אביוזד, טאמער שיקסט אים נאר אויף בייטאג און נישט אויף ביינאכט, האסטו א פראבלעם אז בייטאג האט ער דראגס, זיי האבן היינט אין אלע ישיבות אן אין פאר וויפיל דראגס דו ווילסט. דעמאלט האב איך געהייסן אז מ'זאל באקוקן יעדער איינער די קינדער זייער פאקעטבוק, ס'איז געווען א מאמע פון סקווער, זי האט מיך אפגעקאלט אז זי האט געטראפן ביי איר טאכטער. טאכטער, דאס הייסט די מארנינג עפטער, די פיל פאר די מארנינג עפטער, נאכדעם ווען מען האט תשמיש מיט א מיידל, מען וויל נישט זי זאל שוואנגער ווערן, נעמט מען נאך א פיל מאכן זיכער אז זי ווערט נישט שוואנגער, ס'איז געמאכט אויב מען פארגעסט עס צו נעמען, זי האט מיך אנגעקאלט און געזאגט איר זענט גערעכט, רבותי איך בין גערעכט דאס איז קלאר, די שאלה איז נאר וואס טוט זיך מיט ענק, יעצט זענטס אין דר'ערד. סאו ס'דא יעצט א מוראדיגע אינטערוויא אויף כיכר השבת מיט בחורים און זיי זאגן אין יעדע ישיבה קענסטו היינט האבן וויפיל און ווען דו ווילסט דראגס דארפסט נאר באצאלן ס'איז די בחורים וואס זיי שטופן דאס און קיינער זאגט נישט אויס אויף זיי ווייל זיי זאגן יעדן איך וועל דיר געבן איך וועל דיר אלעס טון אבער איינמאל דו וועסט רעדן ביסטו א טויטע. ווייטער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, אונז איז מען דאך נישט באקאנט, כ'האב שוין געזאגט, אזוי ווי אין פעדעפיליע פארשטיי מיר אונז דאס ווייניגסטע, די חזירים דארפן זיין די וואס זאלן אונז לערנען, אונז זעמיר דאם און סטופיד, די זעלבע אויכעט מיט די ווייפייס מיט אלעם, א אינגערמאן קאלט מיך און זאגט, אז ס'איז דא בחורים און ס'איז דא יונגעלייט וואס זיי טוען איינס פון צוויי זאכן, זיי גייען אין וואלמארט און זיי קויפן א צוואַנציק דאלערדיגן טעלעפאן, און נאכדעם גייען זיי אריין אין א סטאר וואס האט ווייפיי, דאס כאפט אפילו אינדרויסן אויך, דאס האב איך שוין געזעהן.

אלע שמוץ, און צו ווייזן פאר יעדן אז ער איז גאר א צדיק, האט ער א טעלעפאן וואס ס'האט נישט גארנישט, קיין פיטשערס, מיינט מען אז ער קוקט אין ערגעץ נישט. האט ער געזאגט איך זאל מעורר זיין פארן עולם אז דו קענסט האבן דעם ביליגסטן טעלעפאן אבער דו קענסט אויפכאפן אלעס אז דו גייסט אין א ווייפיי ספאט. איז דער אמת איז ער איז גערעכט ווייל איך פאר ארום איבעראל די שיעורים קומען שטיקלעך פון די גאנצע עק אמעריקע איך בין געווען אין דעי שטאט און אין יענע שטאט וואו, וויאזוי טו איך איך גיי אריין אין עני גרויסע שאפינג סענטער און איך עפן אויף מיין מאשין ס'דא עקסטער פלאץ ווי מ'קען זיצן אויב דו ווילסט וויי פיי אין און אוט ווייל ס'דא מענטשן וואס זיי האבן נישט קיין גראסערי בילן און דורך דעם שיקן זיי אהיים אין שטוב און מ'זאגט זיי וואס מ'ברויך און ער איז גערעכט. קענסט אריין סיינען, אין יעדן האטעל קענסטו אריין סיינען, זיי האבן אזא פעסווארד, אסאך האבן נישט, און אז דאס גיין אינדרויסן פון א שאפינג סענטער קענסטו אויך האבן ווייפיי ווייל ס'איז גענוג שטארק, ער איז הונדערט פראצענט גערעכט, איך ווייס איינער פון מיין משפחה האט ביי מיר געבעטן אן אלטן טעלעפאן, האב איך עס אים געוואלט געבן, וואס ברויך איך עס האבן, זאגט מיר אן אנדערער וואס ער פארשטייט געב עס אים נישט ווייל ער קען ארויפכאפן דיין גאנצן אינטערנעט אויף דעם טעלעפאן כאטשיג ס'ארבעט נישט און כאטשיג דו האסט שוין נישט קיין סערוויס. דאס איז אלעס זאכן וואס מען דארף וויסן, און ער איז זייער שטארק גערעכט מיט דעם, און שכוח האסט דאס מעורר געווען, ווייל איך ווייס ס'ארבעט אזוי. כ'וויל ענק זאגן, כ'האב נעכטן געזען אין צייטונג א מורא'דיגע זאך, עטס עט'ס לאכן א גוטס, די ניו יארק סיטי טרענזיט אטאריטי גייט האבן ביז אפאר וואכן אין יעדן סטאפ אונטער דר'ערד, אפילו אין א טו סטארי בילאו גייען זיי האבן ווייפיי, ס'גייט זיין א ווייפיי ספאט, שטעל דיר פאר ווי מ'האלט, און מ'וועט אויכעט קענען האבן לעקטער מ'זאל איינפלאגן, ס'וועט זיין אזאלעכע סטעישאנס, איך געדענק איך בין געווען אמאל א בחור און געגאנגען מיטן טרעין, קומט צו מיר צו א איד און פרעגט מיך ווי פארט מען דארט און דארט, זאג איך איך ווייס נישט אונטער דער ערד בין איך א טויטער, איך ווייס נישט, אונטער דער ערד פרעגט ער ווי מ'פארט, ס'וועט זיין אזוי לעבעדיג אונטער דער ערד אז ס'איז א שרעק, אפילו אין ארץ ישראל ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל. אין וועלעכן סטאר איך בין אריין, א גרויסן סטאר, האב איך געהאט גראד דעם אינטערנעט, ס'געווען סעלף קאנעקטעד, ס'האט מיר מחיה געווען, איך מיין איך דארף עס האבן ווייל איך שיק אריבער דעם שיעור, אמאל פלעג איך שיקן דורכן טעלעפאן, ס'געווען א צוויי שעה'דיגע שיעור האב איך געמוזט זיצן צוויי שעה און אז יענער האט באקומען א טעלעפאן אינמיטן ס'האט אפגעהאקט האב איך געמוזט אנהייבן פון אנפאנג, און נישט אייביג איז געווען אזוי קלאר, היינט מיטן אינטערנעט פארט עס א מחיה, סאו אפילו ווען איינער האט א כשר'ן טעלעפאן איז. זייער זייער שווער מען זאל טראסטן פאר א בחור אדער פאר א יונגל אדער פאר א מיידל אזא טעלעפאון ביקאויז דער איז וועיז אז זיי קענען ארויף קומען אויף די גרעסטע מנוולות וואס איז דא אין די שטאט און דער בחור זאגט מיר אז ער פארכאפט געווארן אלס בחור און ער האט געקוקט די ארגסטע פארנאגרעפי און היינט אז ער האט חתונה געהאט און ער וויל זיך אפשאקלען דערפון וויל ער מעורר זיין אנדערע מענטשן אויכעט זייטס נישט נאיוו און סטופיד דער איז מאטש מאור טו איט וויאזוי האט דער כהן גדול געזאגט יום. כיפור ווען ער האט געליינט אויסענווענדיג דעם מפטיר האט ער געזאגט יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן דער איז מאטש מאר טו איט ענד יעדער זאל זיין געווארענט דאס טייטש אזוי אז היינט קענסטו שוין נישט געבן פאר א קינד אפילו א ריסטריקטעד פאון גארנישט דער אמת איז איך אליינס פאר ארום און כאפ ווייפיי איבעראל כ'האב נישט געכאפט אז דאס קען כאפן אפילו אויף א טויטן פאון קענסט נעמען א טויטן פאון פון א זיידן וואס ער ברויך עס שוין נישט האבן די פלאגסט עס איין דו האסט גענוג בעטערי דו קענסט אויפכאפן אלע זיינע אינטערנעטס, קענסט אויפכאפן אלעס, און בכלל ס'איז גוט אז די זיידע זאל נישט לאזן א אייניקל זאל אויפכאפן די אינטערנעט, ווייל ער קען די זיידע אליין קען דאך זיצן אויף שמוציגע בילדער, ניין איך ווייס נישט צו ס'קען כאפן זאכן וואס ער האט געזען, איך מיין ס'קען נאר כאפן צו דעם וואס מ'קען זיך צוקאנעקטן, און ווייסט כ'וועל דיר זאגן, אונז זעמער דאם און סטופיד, ואני בהמות הייתי עמך, זאגט דוד המלך, אונז פארשטיי מיר נישט. צו דעם דארף פרעגן די משמרת הפופיק וואס זיי לויפן ארום מיט די אינטערנעט מיט די טעכנעלאגיע און זיי פרעגן העי וואס האסטו אויפגעטון פון די אלע זאכן די שלעפסט געלט ביים עולם די הייסט דער עולם אז מוז מיר געבן א סערטען אמאונט אוו מאני ווייל די טוסט קלינען זייער טעלעפאון. יעצט למעשה טוט מען גארנישט אויף ווייל פאר צוואנציג דאלער קויפט ער א טעלעפאון און ער האט דעם ווייפיי אדער נעמט ער אן אלטן טעלעפאון וואס איז אינגאנצן נישט קאנעקטעד און ער האט דעם ווייפיי. די וויי פיי בעסיקלי איז אזוי ווי די צפרדע אין מצרים זענען אריין אין בויך און אין אויוון און זענען אריין ווי די האסט נישט געוואלט איז זענען זיי אריין אזוי דער וויי פיי ער גייט אריין ווי די ווילסט קענסט אים כאפן טויטערהייט אויך. עניוועי, ס'נאך דא אסאך צו ארבעטן, די טעכנעלאגיע איז וועי עהעד אוו אס. און זיך איינגערעדט דער סקולענער בהמה, דער סקולענער רבי, דער קען דאס ליעסט אמאונט אוו טעקנאלעדזשי, סקולענער בהמה, ער גייט אונז פירן די מלחמה קעגן טעכנעלאגיע, און שי יענקעלע וועט זיצן אין מאנטריאל און מ'וועט אים אויפכאפן אויפן אינטערנעט, םםם שי יענקי דעם דזשיבאו'ס מקוה געווען כשר אלע יארן צו פסול, די לאו לייף. די שמוציאנט וואס די ביסט. שי יענקי קען אזוי גוט מקוה זיין שווער געמאכט א ספר און ער האט דארט אביסל חידושים אויף מקוואות האט מען נישט געוויסט וואס לוויחיים איז הי לוויחיים האבן זיי נישט געוויסט און ס'איז געווען איינער ער לעבט שוין נישט היינט ער איז אוועק ווייל די משפחה האט אים בא'גנב'עט עפעס נישט קיין חילוק ער לעבט שוין נישט היינט און ער האט מיך אפגעקאלט און איך האב אים אלעס ערקלערט און ווי ס'ווערט געברענגט אינעם הייליגן חתם סופר אין די תשובות און אלעס. סאו שייאנקי קען נישט קיין שיעור אין מקואות און ער האט געקשרט אז די מקווה פון דזשיבאור וואס איז געווען געהעריג פסול דאורייתא אז דאס איז גאר כשר. שי יאנקעלע גיי מאך נאך אביסל הינינינ ברוך השם ס'איז אדורך דאס געזעץ אין אמעריקע, ס'הייסט אין ניו יארק סטעיט. איז אדורך א געזעץ אז יעדער מענטש וואס ער פארדינט ווייניגער ווי הונדערט און צוואנציג טויזענט דאלער א יאר, וואס דאס קוואליפייס פאר יעדן ווילימסבורגער אדער אין יעדע אידישע קאמיוניטי, האבן זיי גענוג קוואליפיקעישאנס, און דעמאלטס קען מען גיין אין קאלידזש אומזינסט, אין א סטעיט אדער א סיטי קאלידזש, בארוך קאלידזש, אדער ס'איז דא די סטעיטס האט שיינע קאלידזשעס, כ'בין שוין געווען וויזיטן צען זיכער, אין אפסטעיט און זאלטס וויסן רבותי גייטס ענק לערנען א פאך איך ווייס למשל ביי מיר אין שטוב איז איינער פון די קינדער איז ער זיך גאנגען לערנען ספעשל עד א גאנצע זאך דערווייל קאסט עס פערציג טויזענט דאלער ס'עט נאך קאסטן ווער ווייסט וויפיל און גראדע האב איך אנאפישעלי באקומען אפאר נעמען ווער ס'לערנט דארט ס'לערנט דארט מסלתה ומשמנה פון אונזער עולם די שענסטע און די פיינסטע מענטשן וואס איז דא. פרומע, די אלע מיני חברה, די קינדער לערנען, ס'איז דא יונגלעך, ס'איז דא מיידלעך, ס'איז נישט געמישט, ס'איז שוין נישט מער קאו-עד. כ'האב אמאל געפרעגט איינעם וואס איז שלעכט מיט קאלעדזש, זאגט ער ס'הייסט עטאגירט אז מ'שלאפט אויף מיידלעך א גאנצן טאג. זאג איך אים און וואס טוט מען ביינאכט? ס'איז ליצנות, מען האט אונז אויסגעלערנט אלעס ליגנט און פאלש מיט שקר. עניוועי, איך וויל אז דער עולם זאל וויסן, ס'איז א נייע זאך, ס'איז יעצט דורך די וואך, מען געבט אומזינסט עני פאך וואס דו ווילסט זיך לערנען, מען געבט דיר א פירסט יער, א סעקאנד יער, מען געבט דיר א בעטשלערס, מען קען קריגן א מעסטערס, מען קען אלעס קריגן, און איך וויל ענק זאגן א א מורא'דיגע זאך וועגן די אלע פאכן, דו מוזט גארנישט קענען, איך מיין צו זאגן אז אזוי, דו מוזט נישט פראדוצירן, די קאמפאניס, די אלע גרויסע סקולס, יעדער וויל זען צו דו האסט די דעגרי, וואנס יו העוו דעט יו אר אין דער.

און אז דו ווילסט נישט זיין געבאגט דא מיט די אלע משוגעים, וועסטו דיר דינגען א דירה ערגעץ אין אפסטעיט, און ס'איז דא איבעראל קאלעדזשעס, און דו'סט יעדן טאג אריינגיין, און ביינאכט וועסטו אהיימגיין צו דיר שלאפן. הערטס אויף מיט די משוגענע דרכים. דא איז דא אפאר אידן וואס האבן געמאכט מיליאנען, זיי האבן אונז באשנארט און בא'גנב'עט, און דאס איבריגע עולם הונגערט. און מ'קען אפילו באקומען א מעסטערס, א דאקטערין דעגרי, אזוי האבן זיי געזאגט, א דאקטערין דעגרי קען מען אויך קריגן, דאס קאסט הונדערט הונדערט פופציג טויזנט דאלער. סאו רבותי, טוטס קאנסטראקטיוו, איך ווארן ענק און איך בעט ענק. יעדער וואס דער טאטע פארדינט ווייניגער ווי הונדערט פינף און צוואנציג טויזנט דאלער א יאר, זענען די קינדער בארעכטיגט. יעצט כ'האב געוואלט מסביר זיין, איך בין נישט קיין חסיד פון גיין אין קאלעדזש, קאלעדזש איז געווען די ארגסטע זאך ביי כלל ישראל, ווייל די וואס זענען געגאנגען שטודירן זענען געגאנגען לשם שטודירן, זאלן זיין אויפגעקלערט, זאלן זיין אסימילירט צו די גוים, אפילו א שפראך האט מען דאך נישט געלאזט רעדן, שלא שינו שמם לשונם ולבושם, האט נישט געלאזט קיין גוי'שע שפראך. נאר ס'איז אזוי געשעהן אז מען מוז היינט האבן פאר פרנסה מוז מען גיין אין קאלעדזש און מען מוז לערנען וויכטיגע זאכן. יעצט אין מאוסט קעיסעס קען מען פועל'ן ביים פראפעסער מען זאל ארויסנעמען דעם סאבדזשעקט און מען זאל אריינלייגן אן אנדערן סאבדזשעקט. נישט וואס אונז הארט אז מען לערנט מינות וכפירה וויאזוי די וועלט האט זיך באשאפן די טירי אוו עוועלושען ווייל ווען ס'וואלט אונז געהארט וואלטן אלע ישיבות און תלמוד תורה'ס נישט גענומען געלט און געזאגט אז מען לערנט עס אבער פאר די פאר ערליכע הארט עס יא. סאו אז איינער וויל נישט ווערן פארכאפט אין די אלע זאכן, דארף ער אויסארבעטן מיטן פראפעסער וואס ער זאל יא נעמען און וואס ער זאל נישט נעמען, און ס'איז היינט זייער פלעקסיבל. ס'האט איינער אמאל אפגעלערנט פיר יאר אין קאלעדזש, זאגט ער פארן פראפעסער, א האלב יאר, די אלע זאכן וואס כ'האב געלערנט איז אין א האלב יאר וואלסטו עס מיך געקענט אויסלערנען, ס'איז מיר געווען סתם געמאלן וואסער. אבער למעשה אז מ'דארף עס האבן דארף מען עס האבן, און אונז גיימער נישט אין סקול מ'זאל. שטודירן און מען זאל ווערן אינטעליגענט און מען זאל זיך קענען צומעסטן צום גוי, אונז גיימער פשוט אז מען זאל קענען האבן א פיוטשער, און כהאי גוונא דא איז נישט דא קיין שום איסור, פאר איך האב געשיקט מיינע קינדער אין סקול האב איך געפרעגט ביי גדולי הדור און זיי האבן אלע געזאגט ס'נישט דא קיין איסור מען דארף נאר וואטשן צוויי זאכן אז מען זאל נישט לערנען מענער פאר פרויען און פרויען פאר מענער און מען זאל נישט לערנען מיקסד און מען זאל וואטשן די סאבדזשעקטס וואס מען לערנט. נאכדעם האב איך אים געוואלט זאגן, מען לערנט אין די גמרא, הפיכת השולחן, מ'האט איבערגעדרייט דעם טיש. דאס איז א כינוי, דאס איז אזוי איידל צו זאגן אז מען דרייט איבער די פרוי בשעת תשמיש פארקערט. אין לעיקוואד איז דא א דרייווער וואס האט געדרייווט, און ווען איינער וויל וויסן וואס דאס הייסט קען ער זען, די גאנצע קאר איז איבערגעדרייט מיט די רעדער ארויף. רבונו של עולם וויאזוי קען מען אזוי דרייוון? דארט איז איין עקסידענט א האלב יאר צוריק איז געווען נאך אן עקסידענט א פרוי איז אריין געפארן אין א דיטש פאריגע וואך איז געווען נאך אן עקסידענט פאר צוויי וואכן צוריק נאך אן עקסידענט העי סטארט טו קול דאון לעידיס און אויך די אינגעלייט. יעצט דער אבאמא פון אים וועט עטס נישט פטור ווערן אוי ער האט ענק נאך האנטן ער האט זיך געדינגען דארט אן אפארטמענט כ'האב ענק שוין געזאגט מיט כ'ווייס נישט וויפיל בעדרומס מיט צען פופצען פארקינג לאטס.

אבאמא אויך, ס'גייט זיין לעבעדיג, ס'דא אמאל איינער האט א דזשאב, מ'זאגט אים אפ פונעם דזשאב, גיי געזונטערהייט, ס'דא אמאל איינער קענסט נישט פון אים פטור ווערן, ס'איז א משלחת וחזרת, און אז די תורה זאגט אז א שווארצער איז א עבד לעבדים, זאלסטו גלייבן אז דאס איז אזוי, וועסט נישט פטור ווערן פון אים, ער האט נאך איבעראל פרובירן. אומצוברענגען אמעריקע ער מיט די פרוי און שלא עשני עבד און שלא עשני אשה. כ'האב ווען געזאגט אז ס'איז דא א פיודזשיטיוו א בעלזער מלמד וואס איז אנטלאפן דא אויף אמעריקע מ'האט אים געדארפט אויפפיקן ער האט באקומען א מעסעדזש פון ערגעץ און ער איז אנטלאפן ס'נאך דא אזאלכע חברה וואס ווילן אז בעלזא זאל זיין א שמוץ הויז עניוועי מ'האט אים געטראפן ער איז דא אין מאנסי אזוי הערעך און מ'איז צו אים צוגעגאנגען מ'האט אים געזאגט רבי איד אונז וויל מיר נישט דו זאלסט דא זיין אונז וויל מיר נישט דארף מיר וואטשן אונזערע קינדער און אונז ברויך מיר דאך נישט. האט ער געזאגט ניין ער איז נישט דא וועגן זנות ער איז דא וועגן געלט זאכן קאלט מיך אן בעלז זיי ווילן איך זאל זיי געבן די פרוף אז ער איז דא וועגן זנות האב איך זיי געזאגט אזוי הערטס מיך אויס ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן משה רייכמאן אדער א גוי וואס ער הייסט דאנעלד טראמפ ער איז היינט פרעזידענט פון אמעריקע פרעזידענט אילעקט ווען דאנעלד טראמפ אדער משה רייכמאן פלעגט אריין גיין אין באנק האט ער נישט מיט געברענגט קיין פיינענשעל סטעיטמענט. והלך לפניך צדקך, זיין נעמען איז געגאנגען פאר אים, עד כדי כך אז ער האט פארמארגעדזשט רוב פון זיינע הייזער אויף מורא'דיגע פראצענט, דאס טייטש נארמאל דארף מען האבן געוויסע עסעטס קאלעדערל, ער האט עס געהאלטן איך מיין ביי פופצן פראצענט, ביז דארט האט ער אלעס פארמארגעדזשט, און דאס איז נישט גוט ווייל די מינדעסטע מאוו איז ער ווייפט אויט. און די באנק האט עס אפילו נישט געוואוסט. פארוואס? ווייל ווען משה רייכמאן איז אריינגעקומען צו דאנעלד טראמפ קומט אריין ער ברויך האבן א ביליאן דאלער א לאון, גייט אים קיינער נישט זאגן ברענג מיר א פיינענשעל סטעיטמענט, ער וואקט ארויס פון די באנק. דאס זעלבע וויל איך ענק יעצט זאגן. אמאל איז געווען א מלחמה צווישן נחום ראזענבערג און צווישן די חזירים. די חזירים האבן געזאגט אז קיינער טוט נישט קיין חזיריי. און ווען טוט עס, לאמיר, א יא מעג מען. והא ראיה די רעבעס האבן עס מיט אונז אויך געטון, און איך האב געזאגט מען טאר נישט, איך וועל עס אפשטעלן. דעמאלטס ווען ס'איז געווען די אפס ענד דאונס, א טאג בין איך געווען שטערקער, א טאג זענען זיי געווען שטערקער, האב איך געדארפט פראוון מיינע זאכן צו ס'איז אמת צו נישט. היינט זאג איך פאר יעדן איינעם וואס ער גלייבט נישט, און ער הייבט אן מיך משוגע צו מאכן, זאג איך אים, ר' איד, לאז אים זיצן ביי דיר, ווארף אים נישט ארויס, ווען ער וועט אריינשטופן זיין פופיק אין דיין זון'ס תחת, דעמאלטס וועסטו דיך אויסלערנען אז כ'האב דיר נישט געזאגט א ליגנט. ער איז דא פאר סעקשועל אביוז. איך קען דיר נישט געבן אלע אינפארמעישן וואס איך האב, ווייל איך האב דאס פון די הייעסט סאורס פון די הידען פלעיסעס, והא ראיה מ'האט אים אפילו נישט געטשארדזשט נאך. איז במילא קען איך דיר נישט געבן אלעס. יעצט דו האסט יעצט איינס פון צוויי ברירות. אדער זאגן איך פייף אן נחום ראזענבערג און איך גלייב אים נישט און איך לאז אים זיין דא ביי אונז ווייטער און דעמאלטס אים נישט ארויסווארפן ווען ער וועט סטרייקן ווייל דעמאלטס וועט אויך זיין גוט מאכערס וואס וועלן זאגן מען טאר נישט און ס'איז נישט כבוד בית בעלז און שמעלז און די אלע שטותים. די צווייטע ברירה איז זאלסט גלייבן. יעצט ווען ס'זעצט זיך אראפ מיט מיר איינער פון די ענקערע ערנסטע רבנים און אז איך ווייז אים איבער אלע אינפארמאציע זאגט ער מיר ער ווארפט אים ארויס פון אלע מוסדות אין בעלז. נו, דעמאלטס וואלט איך מיך אראפגעזעצט מיט אים, ווייל ער איז א רב. אבער בסך הכל וועל איך זיך אראפזעצן מיטן פעטן שטיין, דער אפגעפליקטער בהמה וואס ר' האגער המצרי האט אים געזאגט ער זאל אויף מיר אונטערשרייבן. פעטן שטיין, איך בין נישט קיין בעלזער, איך האב מיט בעלז גארנישט. ווי ביסטו געקומען אונטערצושרייבן? האסט געדארפט זאגן פאר ר' האגער המצרי איך שרייב נישט אונטער, ס'איז נישט אונזערס א פראבלעם, ס'איז א וויזשניצער פראבלעם ווייל ער איז א וויזשניצער אינגערמאן, אדער ס'איז א סאטמארער פראבלעם ווייל ער איז א סאטמארער אינגערמאן, מיט בעלז האט ער זיכער נישט איינגעלייגט גארנישט. בעלזער רבי איז שוין רבי איך ווייס נישט פופציג יאר, איך האב דעם מענטש קיינמאל נישט געגאנגען זעהן, מיך האט ער ווייניגער אינטערעסירט ווי עס האט מיך אינטערעסירט א סטעדיום אין פישפיקלאדיין, ער איז געווען א צעפידלטער צערודערטער מענטש אלע יארן, א נערוון קראנקער, מען האט אים משוגע געמאכט די אלע בעלזער יושבים, און איין טאג איז געווען ביי אים הייס און איין טאג קאלט און ווען ער ווערט דיפרעסט לויפט ער צו זיין הויז דארטן ווי ער רוהט זיך אפ. אין טעלזסטאן. דער מענטש האט מיך בכלל נישט אינטערעסירט. ווי ביסטו געקומען פעטנשטיין אונטער צו שרייבן אויך מיט דעם צודרייטן דיין דער וואס איז יעצט אויסגעפייגערט? גראס. ווי ביסטו געקומען דיך אריינצומישן? ווער ביסטו? ווייל דו ביסט א דיין דארטן אין בעלז האסטו א שענערע פאזישן ביי כלל ישראל ווי איך? ווער האט דיר איינגערעדט אז דו ביסט עפעס? בעלז האט נישט געטראפן א לעקער האט מען דיך גענומען? קומט שרול האגער א מצרי פון לעפט פיעלד וואס ער האט מיט דיר גארנישט און ער קאנווינסט דיך דו זאלסט אונטערשרייבן קעגן מיר? מיט דיר וואלט איך מיך נישט אראפגעזעצט אנדער נאו סערקעמסטענסעס. נאר אז ס'איז דא אן ערנסטער דיין דארט און ער וויל זיך אראפזעצן און ער וויל גביית עדות זיין וואס איך האב אלץ, קען איך אים לאזן זען אלע דאקומענטס, איי העוו נאו פראבלעם. אבער איך זאג ענק נאכאמאל, ער איז דא ווייל ער האט געשטופט. און אויך פאר קינדער, נישט פאר געלט זאכן. ער איז אנטלאפן און מען רודפ'ט אים יעצט. זארג דיך נישט, ער האט צוריקגעפארן דארט. קוואטש שוין צו. ער האט צוריקגעפארן מיט גבאים. און אזוי האב איך געבעטן אויך וויזשניץ, ווערט'ס פטור, דעם חזר, שמשון וואלצער. זיי שעמען זיך שוין היינט מיט אים. זיי זאגן אז ס'איז יא אמת און נישט אמת. ס'איז שטותים. ס'איז הונדערט פראצענט אמת. ער איז א חזר. ער האט מאלעסטעט יונגלעך מיט מיידלעך. ווייל מיר מוזן גיין אין די ריכטיגע פלאץ, ס'איז נישט נאר גוטע מצות מאכן זיי, נאר זיי מאכן גוטע פלייש אז זיי קענען מאכן משכב זכר, סאו דאס וויל איך מסביר זיין פאר בעלז, איך בין נישט ענקער פול, איך האב צוזאמגעשטעלט, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט מנשה, ר' הייזמאן, האט צוזאמגעשטעלט דרײַצן יונגעלייט וואס האבן געוואלט זאגן עדות קעגן יענקל פירער, נאר דער גראבער פיפל דער בעלזער חזר האט נישט געוואלט, ווייל טאמער פאלט ער פאלן דאך נאך דריי ברידער מיט אים, און ער ברויך דאך האבן א נערוון דאקטער ווען ער ברויך אז. מיילעך פירער זאל עס אים ברענגען, האט ער געזאגט דארטן דעם שלמזל'ניק דער דער רוטנער, וואס הייסט ער איז געווען א משמש ביים בעלזער רב, דערציילט גרויסע זאכן פון בעלזער רב, אויב דער רוטנער איז געווען דארט א משמש, לייג איך א קוועסטשן מארק אויף די אלע מעשות. עניוועי, איז דער רוטנער, ער האט געזאגט אז די קינדער זענען נישט באגלייבט, זענען שוין היינט לאנג נאך די חתונה, זענען נישט באגלייבט. פארוואס? ווייל אזוי וויל ער. האב איך דעמאלטס געשריגן, ווייסטו וואס, די קינדער זענען נישט באגלייבט, איך וויל כאטש דער רב זאל עס הערן, ער זאל זיי נישט גלייבן, שטייט ווען איינער הערט לשון הרע, ער טאר דאך נישט הערן לשון הרע, דארף ער זאגן, איך בין נישט מקבל, איך בין נישט מקבל, איך בין נישט מקבל, די זעלבע האט דער גראבער בער דער חזר געדארפט זאגן, איך בין נישט מקבל, איך בין נישט מקבל, איך בין נישט מקבל, אבער הער עס כאטש, די אינגעלייט זענען פארווייטיגט, ווען דו געסט זיי די די רייט טיים אוו דעי זיי אויסצוהערן, אפילו דו ביסט נישט מקבל און דו עקטסט נישט ווייטער, איז שוין אראפ א שטיין פון הארץ. דארפן זיי פינף יאר ווייניגער גיין פאר טעראפי. נאר וואס, יעדער טוט וואס ער וויל, און טאמער זאגט מען עפעס אויפן רב קאלן זאגט מען ניין זאלסט נישט רעדן אויפן רב, ער איז א רבי, ער איז א ראש בני ישראל, הער אויס אונז האמער געהאט א שפינאזא, ראש בני ישראל, שם רשעים ירקב, און אונז האמער געהאט שבתי צבי, ראש בני ישראל. מע האָט געהאַט אַ סך ראשי בני ישראל, טאָמער נאָך אַ שבתי צביניק, וואָס ער לאָזט אין אַזאַ הייליגן מוסד, אַז מע זאָל אָפּטון כל דבר אָסור. סאָ, יעצט בין איך מסביר נאָכאַמאָל פאַר בעלץ, עץ לאָזט אים זיך דרייען ביי ענק, און ווען ער'ט סטרייקן אַ קינד, וועל איך לאַכן פון ענק, ווייל היינט איז שוין נישט דאָ מער, איך מוז פּרואוון, אַז ס'איז אמת, וואָס איך זאָג. און איך זאָג ענק עפּעס, איך קען נישט דעם אינגערמאַן, איך האָב גאָרנישט קעגן אים, איך ווייס נאָר, ער'ט עסקעיפּט אַ האַלבן טאָג פאַר מע האָט אים געהאַלטן אָן אַן אויסגעדונג. יעצט לאָמיר גיין ווייטער. ס'דא א פיקטשער ווי עפעס א רבי, איך ווייס נישט ווער דאס איז, ווי ער צינדט לעכט, די בעקיטשע איז אים האלב אויפגעדעקט, די הויזן מיט די אונטערהויזן זעען זיך אים ארויס, און איך הייב שוין אן, ער זיצט מיט אזא נישט דרך ארץ ביי די לעכט, איך הייב שוין אן צו פארשטיין וויאזוי זיי כאפן אריין די בחורים, ביפאר יו נאו איט ווערט אים א קישוי אבר ער קוקט אויף שיינע יונגע בחורים, און דער בחור זעהט עס, מיינט ער דאך שוין אז די רבי וויל מיט אים גיין ווי מ'זאגט. שלאפן, און ס'טאקע אזוי געווענטליך, און מענטשן לאזן דאס צו, ס'א חוצפה וואס די וועלט האט עס נישט געזען. נאכדעם איז דא אזוי דער קאראקאסער, אונז זעמיר אים נאכגעלאפן, היינט איז ער שוין מצליח אין הריגה ביתר, הרג'ט אוועק די קינדער, און קיינער מאכט זיך נישט וויסענדיג, כ'האב געזען ער האט א פול געפאקטן בית מדרש, ער געט דאונאטס, און נאכדעם טוט ער זיינע מעשה נבלה. כ'האב שוין מוחה געווען קעגן אים, ער איז געלאפן פון איין שטאט צום אנדערן, ער איז שוין געווען אין טבריה, ער האט שוין געהאט צוטון דארטן מיט א פרוי וואס איר מאן איז געזעסן אין תפיסה, הערטס אויס, אויב ענק איז גוט אזוי, איך האב נאר געוואלט פראוון מיין פוינט, וואנס איי פראווד מיי פוינט, איטס אפ צו כלל ישראל זאלן דאס פארעכטן. און אויב עטס ווילטס נישט, מעט כאפן דיין זון, קאל מיך נישט אפ, מעט כאפן דיין טאכטער, קאל מיך נישט אפ, מעט זי מאנה זיין, שי'ל גיוו בירט, עקסעפט די מזל טוב. ענד ליוו העפילי עווער עפטער, דעטס אלל. זאלסט מאכן זיכער אז דארפסט אפילו נישט פרעסן טשארדזשעס אויף יענעם ווייל ער האט דיך דאך געברענגט אן אייניקל. שטעל דיר פאר ער גייט און ער ברענגט דיר אן אייניקל, ער שוואנגערט אן דיין טאכטער, און נאו מוזטו אים נאך איינזעצן? בעסיקלי איז ער דיין איידעם איף יו לוק עט איט די רייט וועי, נאר אן איידעם ביי פארס, און נישט וויאזוי א איד דארף זיך אויפפירן, אבער הי איז סטיל יור סאן אין לאו. סא היינט האב איך אן אנדערן עדיטוט אויף די גאנצע זאך, איך האב ענק נאר געוואלט פראוון אז וואס איך זאג איז אמת. אדער דען דעט, שטעלטס ענק אלע אויפן קאפ, מען וועט ענק איינזעצן, איך זאג נישט אז נישט, עטס וועטס זיין קארעידזשעס פערענטס וועט מען ענק איינזעצן, נאר העי ליסען, עטס ווילטס דער בעלזער רבי דער גראבער חזר זאל זיין דער פירער פון בעלז, זאל ער פירן, ווארטס ווען נאר מרדכי'לע וועט פירן, דעמאלטס וועט מען מעגן אריינקומען אן הויזן אין בית מדרש, ער קען די פאך. איך האב אן עמורדזשענסי יעצט דינסטאג פרשת ויגש אכט דרייסיג אינדערפרי. ישיבה קהילת יעקב אוו פאפא, באס נאמבער ניינטי טו, געקומען צו פליען אראפ סאוט עלף, און ער האט שוין נישט געהאט די לייט, און ס'איז געווען קארס וואס האבן אים געבלאקט אויף קענט עוועניו, און ער האט זיך גענומען פייפן ווי משוגע, ער קען דערהארגען דעם גאנצן באס מיט קינדער, און ווען ער האט זיך אפגעשטעלט, האט אים דער כעס נאך ווייטער געגאנגען פאראויס, און ער איז דורכגעפארן מיט א באס מיט קינדער, איז ער דורכגעפארן א רויטע לייט. אלע גוים האבן זיך גענומען פייפן, אבער הי דאזענט קעיר, איך בין פאפא, איך געב עס איבער יעצט דארט ווי מען דארף עס איבערגעבן, ווייל איך האב פיקטשערס דערפון, און פאפא זאל ארויסווארפן דעם דרייווער. אזא רשעות צו טון מיט אונזערע קינדער, וואס זענען זיי הפקר? מיט א באס מיט קינדער פארט מען דורך א לייט? קודם איז ער געפארן ווי א משוגענער אראפ די בלאק אויכעט. אן פאפאי די סעילער מענטש. עניוועי, איך האב עהם געזאגט אז ס'איז א מורא'דיגע צרה, עת צרה ליעקב, ווייל מ'האט שוין געמאכט יעצט, דער אבאמא האט שוין געסיינט אז מ'גייט געבן פאר די פאלעסטינער א אייגענע לאנד, נישט קיין אוטאנאמי, און ס'איז גרויסע צרות. יעצט, איינער פון די הויפט עדווייזערס פאר דאנעלד טראמפ הייסט מיסטער ספייסער האט געזאגט אז טראמפ האט געזאגט ווען מ'באשווערט אים אריין וועט ער מאכן מעידזשער מעידזשער עקשאנס און מעידזשער טשעינדזשעס. די ערשטע זאך וואס ער גייט מאכן איז אז די נעקסטע פינף יאר און ער ער ווייסט דאך נישט צו ער וועט אפילו בלייבן פינף יאר קען זיין ער האלט נאר אן פיר יאר אבער זעהט זיך אויס אז ער פילט זיך אז ער וועט בלייבן ער מאכט א קל וחומר מאדעך אז אז אבאמא איז געווען אזוינפיל יאר וועט ער זיכער בלייבן אבאמא האט געזאגט א גוטן דזשאוק ער האט געזאגט אז די נס חנוכה איז אז ער האט געמיינט ער וועט זיין אינגאנצן איין יאר פרעזידענט. און דערווייל געווען א נס, ער איז געבליבן אכט יאר. יא יא ס'גוט. עניוועי איז גייט ער מאכן דער טראמפ א מוראדיגע זאך די נעקסטע פינף יאר קען קיינער נישט קומען לאביען פאר זיין אדמיניסטרעישן דאס איז דאך אזא מוראדיגע זאך ס'קומען לאביעס זיי באקומען געלט און זיי קענען איינרעדן פארן פרעזידענט מיט די אלע נאנטע זאכן וואס דאס ברעכט אונטער דאס גאנצע לאנד באט זיי קערן נישט זיי קריגן זיך זייער געלט און זיי לויפן ווייטער. די זעלבע אזוי ווי ס'זעהט אויס ווי די עסקנים מיט די רבנים, די עסקנים מאכן גרויס געלט, און די רבנים זענען ווייסן נעבעך נישט, זענען חסר דעה, זענען געוועלט געווארן, אזוי ווי א פרעזידענט, ער ווערט געוועלט, ער דארף אפילו נישט האבן קיין עדיוקעישן, און נאכדעם פארפירן זיי, זיי פירן אפ דאס גאנצע לאנד, זאגט ער, ער וויל דאס נישט האבן, ער וויל נישט האבן אזא מין זאך מער, ווי עסקנים וואס זאלן קומען פארדרייען א קאפ, די לאביסטס מאכן מיליאנען דאלער, עטס ווייסט. נישט פאר יעדע נארישקייט טשארדזשען אין אלף השישי, סא דאס איז א גוטע זאך, איך האלט אז מען דארף עס מאכן אין אידישקייט אויך, די רבנים זאלן נישט צולאזן קיין לאביס, ווייל די עסקנים זענען דרעטליגערס וואס זיי טוען פאר זייער געלט, ער קען שטופן מיט א זונה און שטופן א בחור אין תחת און ער קען לויפן שרייען ער איז משמרת הצניעות, ער קומט אריין צום רב מ'האט דאס מיידל אטאקירט, מ'האט דעם בחור אטאקירט, דו שייגעץ, דו. דו אליינס האסט דאך נעכטן די זעלבע געטון. און אזוי זענען די רבנים געבליבן אן א קאפ. איינער פרעגט מיך היינט אין סטאר, כ'האב געגעסן פרישטאג אין רעסטאראנט, פרעגט ער מ'מעג שוין זיצן נעבן דיר צו ביסט נאך אין חרם? זאג איך אים ניין ניין ניין ניין ניין איך בין אין חרם, דו מעגסט זיצן נאר איך בין אין חרם. יעצט טשיינע ווי גרויס און מעכטיג זיי זענען און זיי אונען גאנץ אמעריקע, אלע נאוטס פון די גאווערמענט האבן זיי אפגעקויפט, האבן יעצט געזאגט פאר טראמפ זיי זענען זיך ווילינג אראפצוזעצן ווייל טראמפ האט געזאגט אזוי, ווען מ'שיקט אריין צו ענק סחורה,

יעצט וויל מען אין ארץ ישראל מאכן משרד הרווחה וויל מאכן אן אפיס, סא איך זאג זיי נאר דאס פעלט אויס, וואס געשעט אז א קינד זיצט אינדערהיים און ער איז אנדער פרעשור ווייל דער טאטע איז אביסל משוגע צו ווייל די מאמע איז אביסל משוגע צו ווייל ס'איז נישט דא קיין פרנסה, וואס געשעט מיט אזא קינד, וואו זאל זי גיין, זי זאל גיין צום רב, זאל זי גיין, גייט דער רב און ער קאלט אפ דעם טאטן, ברענג אראפ צען טויזנט דאלער און מאך א שווייג, כ'האב זיי געזאגט, פונקט אזוי ווי ס'איז דא אין יעדע צווייטע גאס איז דא א פייער בעל. קענסט גיין קאלן די פייער דעפארטמענט אדער א פאליס בעל, די זעלבע מוז א קינד האבן ער זאל קענען גראד צוגיין צו אן אפיס, משרד הרווחה, צו אין יעדע סקול דארף עס זיין, און זיי קאלן מיך צוריק כסדר, מען פארהאנדלט דא, דאס קען מען נישט צולאזן, איט דזשאסט דאזענט העפען, צוויי מיידלעך זענען געווען טינעידזשערס, די צוויי אינגלעך זענען געווען קלענערע, ס'כאפט נישט אן א מאמע'ן א נערוו א משוגעת און זי טוט עס, איט דאז נאט ווארק דעט וועי, הגם לויט די פיקטשערס וואס כ'האב געזעהן, איין קינד האט געהאט א קלעפט טשין, געווענדליך ניינטי פייוו פערסענט אלע קלעפט טשין'ס איז ווען א מאמע נעמט מעדיקעישאנס פאר די נערוון קלאפט עס נאכדעם אויס אין קינד און דאס איז איינע פון די סימנים ס'דא נאך סימנים אבער דאס איז א שטארקע סימן דאס א סימן מובהק איז במילא עס קען זיין דארט איז דא מענטל פראבלעמס באט דאס מיינט נישט אז מ'דארף קענען איבערלאזן פאר דער מאמען די אלע קינדער, ס'האט געדארפט האבן העלפ, און יעצט ווייס איך אונזער עסקנים וועלן נאר געבן העלפ פאר חיים לייב פיליפ, ווייל מען וועט וועלן נאכלויפן זיין שוואגער דעם חזקאל טייטלבוים'ס ברודער דעם פארשטארבענעם, מען זאל אים אריינשטופן פונקטליך אין תחת, עס וועט ער זאגט אים רוק דיך, עס אז ער, זיינע, קינדער זאלן האבן ווער ס'זאל נעמען קער פון זיי, דאס וועט מען צושטעלן. פאר אן ארעמאן און פאר א נצרך האט מען נאכנישט צוגעשטעלט קיין צדקה אין ווילימסבורג און אין בארא פארק און אין פלעטבוש, נאר פאר גבירים מיט עשירים. און ווער ס'האט געברויכט עפעס האבן האט געמוזט אנקומען צו די גאווערמענט. סאו קיינער זאל מיר נישט פארציילן א מעשה אז ס'איז דא, און איך האב זיי געזאגט דאס, איך האב גערעדט מיט זיי יעצט די גאנצע צייט, איך רעד מיט זיי אויף לאנג דיסטענס אויף אווערסיס און איך זאג זיי, מען מוז האבן אין יעדע סקול אזא מענטש וואס א קינד זאל קענען צוגיין און זאגן, ליסן, מיי פאדער איז אביוזינג מי, מיי מאדער איז אביוזינג מי, מיי מאדער איז א ליטל סיק אין די העד, מיין מאדער איז דואינג דיס אר שי איז דואינג דעט, און זיי הערן עס שוין יעצט אויס, יעצט הייבט מען זיך שוין אן צו שלאגן, משרד הרווחה שלאגט זיך ארום מיט מיט הגנת ילדים, זיי רייסן זיך יעצט ארום, און די זעלבע גיי איך דא מאכן אין אמעריקע אויך, איך וויל ענק זאגן, איך בין נאכנישט געשטארבן ברוך השם, ווען איך וועל ענדיגן מיין קעריער מיט מיין לעבן, עט זיין אסאך טשעינדזשעס, אזוי ווי טראמפ זאגט. איך ארבעט יעצט מיט ארץ ישראל, נא עד כדי כך זיי האבן געזאגט אז זיי ווילן איך זאל אפילו אראפקומען, עס קען זיין איך פאר אראפ די אנדערע וואך. דושינסקי מיט סאקמער, קאקמער, מיט יעדער מוסד העט מוזן האבן אינעווייניג א לייסענסד סייקאלעדזשיסט אדער א סייקייטריסט וואס די גאווערמענט גייט באצאלן, וואס א קינד זאל קענען זאגן איך בין נישט באקוועם אינדערהיים, און מען גייט אויסלערנען די קינדער, מען גייט צו געבן שיעורים אויף דעם. יור נאט קאמפארטעבל אז די טאטע פראסקעט, ער קומט אהיים גערעגט און ער פראסקעט, עטס ווייסט וויפיל בעטערד ווימען ס'איז דא וואס ס'קומט יעצט ארויס, איך מיין איך האב דיך אלץ געזאגט אין די מקווה'ס פלעגן מ' אונז באקוקן, נישט אונז, די קוקערינס, און מ'האט געהייסן זי זאל איבערגעבן פאר די פאליס, און די רבנים האבן געזאגט מען טאר נישט, זי וויל נישט גיין אין מקווה, זאל זי נישט גיין אין מקווה, וואס זי דארף זיך לייגן אין בעט מיט א מאן? איר ווייסט נישט וואס גייט פאר, וואס קומט יעצט ארויס פון די פרשה, א מאמע האט גענומען פיר קינדער, צוויי טינעידזשערס מיינט. זיך שוין אלמאסט אן דער און און זי האט זיי אלע פיער דערהארגענען, און נאכדעם האט זי זיך אליינס דערהארגעט, יעצט גיי רעד צום לאמפ, יעצט דער טאטע איז נישט געווען אינדערהיים, ס'איז נישט קיין קיין חשד אז ער האט עס געטוהן, ער געהאט עפעס דערמיט צו טוהן, נאר מען איז געגאנגען מען האט געזאגט מען וויל מאכן אן אטאפסי אויף די פרוי, פארוואס ווייס איך נישט, ס'נישט מיינע ביזנעס אפילו, קודם האט ער נישט געלאזט, איך האב אפגעקאלט די רבנים מען זאל אים האבן אין דרערד מען זאל עס מאכן שלא ברצונו. האבן די רבנים געשריגן מען טאר נישט, האב איך זיי געזאגט איך וויל ענק עפעס פארציילן, גיי איך פארציילן יעצט א מעשה, איך בין נישט ריספאנסיבל פאר די מעשה, ווייל איך קען מיך נישט אזוי אויס, איך ליג נישט אין די עניינים, נאר איך געדענק ס'איז געווען אמאל געווען, מען האט געשניטן טויטע, איך מיין ארץ ישראל האט געשניטן ווייל זיי האבן ארויסגעשיקט די אייברים, ס'איז נישט ממש די זעלבע, איז געווען די רבנים מ'האט זיך אויפגעשטעלט אין תל אביב, ס'איז געווען א גרויסע האל, און מען האט גע'דרש'נט און געפייערט אז דאס איז ניוול המת ניוול המת. זענען געשטאנען די מזרחי חברה אינדרויסן, זיי האבן ארומגעטיילט צעטלעך, איך איך געב די אינפארמעישן נאר מפי הזכרון, ס'קען זיין ס'איז נישט אמת וואס איך זאג אויך נישט, אבער זיי האבן עס, כ'מיין די מראה מקום איז נישט אמת, זיי האבן ארומגעטיילט צעטלעך און זיי האבן געברענגט אדער א תשובה פון ייטב לב אדער קדושת יום טוב, כ'מיין גאר איינע פון די היימישע סאטמארע זיידעס, וואס דארט שטייט קלאר אז לצורך רפואה מעג מען פאלמעצן. יעצט זיי האבן געוואלט זאגן די מדינה אז זיי פאלמעצן לצורך רפואה וואס דאס איז נישט אמת, זיי האבן געפאלמעצט ווייל זיי האבן באקומען געלט, און זיי פלעגן ארויסשיקן אייברים איבער די גאנצע וועלט און מען האט שטודירט דערויף, אבער איך וויל אייך עפעס זאגן, ס'איז נאך אלץ דא אזא זאך אז לצורך רפואה מעג מען, דא דארף מען דערגיין פארוואס א פרוי האט געהארגעט פיר קינדער מיט זיך, און דאס האט אויפגעוועקט די גאנצע פרשה פון אסתי וויינמאן אויך, דאס איז געווארן אויפגעדעקט אלעס, אסתי וויינמאן וואלט נישט געקענט הארגענען אירע קינדער ווייל זיי זענען שוין צו גרויס, אבער זי וואלט עס געטוהן. ס'איז אן אנבעליוועבל סטארי. און אויך נאכדעם איז עס פארבינדן מיט נאך א מעשה אז זי האט אנגעצינדן א פייער און זי האט געהארגעט די קינדער און מ'האט צו זיך אליינס געהארגעט. דאס איז זייער זייער א אינטערעסאנטע מאדנע מעשה. יעצט די צייטונגען אליינס זענען נאך אזוי ווייסטע די היימישע אלטע אזיאטישע מארמארישע וועג. מ'דארף זאגן ליגנט. איין צייטונג שרייבט זי האט קיינמאל נישט געהאט קיין מענטל פראבלעמס זי האט קיינמאל נישט געהאט קיין שום פראבלעמס און זי ווייסט נישט פארוואס זי האט עס געטוהן. אנדערע צייטונג זאגט אפען קלאר אז זי איז אויף נערוון פילן. יעצט איך האב ענק געזאגט דאס, איך האב געזען די קינד האט א קלעפט טשין, האב איך געוואוסט גראד אז די מאמע איז אויף מעדיקעישן. יעצט וויל איך ענק זאגן. די גמרא ברענגט אין מסכת גיטין אויף סמך עמוד א' צוויי דעות. איין דעה איז אז די תורה איז מגילה, מגילה, ניתנה, ס'איז געגעבן שטיקלעך. ווען ס'איז געשען האט מען עס געמאכט. פרעגט די גמרא ווי קענסטו זאגן ס'איז געווען. מגילה מגילה. ס'שטייט דאך בפירוש. לקוח את ספר התורה הזה. די גאנצע תורה? זאגט די גמרא יא. טאורדס די ענד איז געווען די גאנצע תורה. נאר צי ווען ס'איז געשען א מעשה האט מען עס דעמאלטס באשריבן, צי ס'איז געשען אלעס מיט איינמאל שפעטער, אין דעם איז דא א מחלוקת. נאכדעם איז דא נאך א דעה אז די תורה איז חתומה ניתנה, ס'איז געגעבן געווארן די גאנצע תורה מיטאמאל. די טעיפ וועט עטס אויך זעהן אז ס'איז דא, ס'איז געקומען צוביסלעך, למשל די בעלזע פרשה, קודם האב איך געשריגן אז מ'טאר נישט אריינלאזן דעם מענטש און ס'איז געגאנגען זיי האבן געשיקט אריבער צו מיר איינער פון די גרויסע עסקנים פון די שטאט וואס ער איז אין משמרת הצניעות און זיי האבן עס געוואלט דערגיין, האב איך יענעם געזאגט אזוי הער אויס, איך קען דיך לאזן זעהן אלע אינפארמעישן, אבער איך קען דיר גארנישט ארויסגעבן ווייל מ'וויל אים נאך טרעפן, ער טאר נישט זעהן ווער ס'איז אפילו אונטערגעשריבן. עניוועי, ער האט אנגעהויבן צו רעדן צו בעלז אזוי ווי עס דארף צו זיין, און ער זאגט וואס פעלט אויס דעם רב נחום ראזנבערג זאל אים ארויפלייגן אויפן האטליין, זאגט ער אונז באדערט עס נישט, און דיך נישט, דעם רב באדערט עס יא, אים פעלט נישט אויס ביי די זיבעציג אז איינער זאל אים נאכשרייען אזאלעכע ווערטער, עניוועי. למעשה האט ער מיר איבערגעגעבן אז זיי האבן זיך אריינגעלייגט דערין, און ער האט זיי געזאגט אז ער איז דא פאר געלט זאכן, ער האט געדרייט מיט געלט. קיצר זיי האבן געזען אז ס'איז שקר, האבן זיי אים אריינגערופן און זיי האבן אים געזאגט ר' איד, קודם כל האסטו מער נישט וואס צו קומען דא אין מקווה. האב איך געזאגט עטס זענטס משוגע? און אין א טוילעט קען מען נישט מאלעסטן א קינד? און אינדרויסן פון שול קען מען נישט מאלעסטן? און אויף א שטאק קען מען נישט מאלעסטן? קיצר האבן זיי אים געזאגט ער זאל נישט קומען מער. איז ער פארפירט יעצט ווייל ער שרייט איך בין א בעלזע אינגערמאן ווי זאל איך גיין דאווענען? מה דאך בעלז וויל מיך נישט האלטן וואס וועט מיך וויזשניץ האלטן? האבן זיי אים געזאגט ליסן דעטס יור פראבלעם איז יעצט אז איך זעה אז בעלז ארבעט מיט און זענען נישט אזוי פארביסן מער צו מאכן מסירה צו מאכן וואס זיי זאלן האבן אנערקענט אז מען טאר נישט האבן אזא שמוציג הויז און דעמטס איז עס אויך א מורא'דיגע מעלה איז וויל איך געבן אסאך קרעדיט פאר בעלז פארן רב צו די אלע עסקנים וואס זיי טוען אין דעם אז זיי האבן זיך אויסגעלערנט יעצט איך פארשטיי, יענקי פירער קען מען נישט ארויסווארפן ווייל מיילעך איז דעם רב'ס ווי מען זאגט יועץ און דאקטארעט, אבער מ'עט כאטש האבן די יונגע זאלן נישט צוקומען, מ'עט סעיוון א האלבן הויז, פארשטייסט? די שיף האט זיך צובראכן אין צוויי, מ'עט כאטש סעיוון א האלבע שיף, אה איך זאג עס נאך סארקעסטיקלי, מען דארף די פירערס אויך ארויסווארפן, עניוועי. לאמיר גיין יעצט ווייטער. זיי האבן מיר געזאגט אז דער רב איז זייער אן ערנסטער מענטש, דו טוסט אים שלעכט אפלערנען. איינער האט מיך פארציילט אז דער רב האט אמאל געגעבן פאר זיין זון א פסק, ער האט געהאלטן ער טוט נישט ריכטיג, האט ער אים געגעבן א פסק אינמיטן בית המדרש יעדער זאל הערן. עניוועי, כ'האב הנאה אבי ס'רוקט זיך. נאכדעם איז דא די צווייטע פרשה וואס כ'האב גערעדט וועגן די פרוי וואס האט פארברענט אירע קינדער, און איך שריי צו די רעגירונג, איך האב גערעדט מיט זיי אפאר מאל, כ'האב גערעדט מיט משרד הרווחה, כ'האב גערעדט מיט דעם אנדערן משרד פון די טשיילד אביוז, כ'האב זיי מסביר געווען אז ביז ווילאנג ס'וועט נישט זיין אין יעדע תלמוד תורה און אין יעדן מיידל סקול און אין יעדע ישיבה קטנה און אין יעדע ישיבה א פרוי ביי די מיידלעך און א מאן ביי די יונגלעך וואס זענען לייסענסד סייקאלעדזשיסט אדער סייקייעטריסט און ס'וועט זיין צו וועם צו רעדן א פראבלעם, ביז דעמאלטס האבן נישט נאר פיר עם ברענען נאך ברענען נאך צען און זיי האבן עס אנגעהויבן צו הערן. פרעגט מיך איינער אבער וועלכס יונגל עט קומען פאראויס? ער פילט זיך נישט באקוועם אינדערהיים, דער טאטע שלאגט אים, די מאמע מיטן טאטן הארגען זיך ארום, מען געבט אים נישט צו עסן, מען געבט אים נישט זויבערע וועש, א יונגל האט זיך באקלאגט אז די מאמע איז פויל צו וואשן, טוישט זי יעדע נאכט די וועש, און לאמיר זאגן זי האט צוויי קינדער ראובן און שמעון, געבט זי פאר ראובן שמעון'ס שמוציגע וועש, און פאר שמעון ראובן'ס שמוציגע וועש, און אזוי חוזר חלילה, טוישט זי יעדן טאג, אזוי דארף א קינד גיין אין חדר, האב איך זיי געזאגט, ביז ווילאנג ס'עט נישט זיין געהעריג. ליגעל לעדזשיט, אין די ישיבות און אין די תלמוד תורה'ס אזא מענטש, אזוי ווי ס'איז דא ביי די גוים א עובד סוציאלי, ביז דעמאלטס גייט זיין קיין שום קיין מנוחה. פרעגט ער מיך, איך וויל דיך פרעגן, אבער קיין שום קינד וועט דאך נישט וועלן קומען פאראויס, זאג איך אים, וועיט א מינוט, וואס איז מיט סעקשועל אביוז? ס'איז די זעלבע פראבלעם, פארקערט סעקשועל אביוז פילט זיך נאך דאס קינד אז מ'האט אים גערירט און ער איז זייער צעבראכן, קומט מען פאראויס היינט צו נישט? יא, פאר וואס איז געווען פינף יאר צוריק, וואלט מען נישט געקומען, וואס האט געמאכט דעם טשענדזש? צוויי זאכן, די ערשטע אז מען האט אנגעהויבן צו גלייבן, און דאס צווייטע אז מען האט אנגעהויבן צו מאכן עקשן, אז דאס קינד האט געפילט אז זיין רעדן איז נישט געגאנגען אין די לופט. סאו בקיצור זאג איך, די זעלבע וועט זיין דא. זאגט ער, און וויפיל יאר ארבעטסטו שוין אויף סעקשועל אביוז? זאג איך אים, אנגעהויבן עמטליך האב איך אין יאר טו או טרי, דאס הייסט פינף יאר האב איך געשריבן בריוון שטילערהייט. זאגט ער, און טו או טרי איז דאך זייער לאנג. זאג איך אים, לאמיר דיר עפעס זאגן. הונדערט יאר ארום זאל זיין אין ארדענונג דארף מען דאס אויך יעצט אנהייבן, וואס אונז פלאנצט מיר איין יעצט וועלן אונזערע קינדער און אייניקלעך עד סוף כל הדורות געניסן פון דעם, זאג איך און ס'עט נישט דויערן קיין הונדערט יאר, ניין ס'עט ווייט דויערן פון הונדערט יאר, איך האב געמיינט אז סעקשועל אביוז, איך פלעג אלץ זאגן מיינע קינדער ווען כ'וועל זיין אלט זיבעציג אכציג אז כ'על דערלעבן, אפשר עט מען שוין עפעס זעהן א שיני. נע, א נעכטיגן טאג, מ'האט שוין געזען א שינוי נאך דריי וואכן, ס'האט זיך אנגעהויבן און ס'איז געפארן און געפארן, מ'האט איינגעזעצט דעם אבי אבות הטומאה ברוך מרדכי לעבאוויטש מיט נאך אזאלעכע, ס'איז געפארן. ער איז אינדרויסן, ער האט נישט געוואלט זיין אזוי אינדרויסן, נישט מיט אזא נאמען און נישט מיט דאס געלט וואס ס'האט געקאסט, און די זעלבע די אלע אנדערע אויך. איז במילא זאג איך אונז מוז מיר יעצט איינפלאנצן, אז אונז עמיר יעצט איינפלאנצן, עט זיך עפעס מאכן, און אז נישט, עט זיך קיינמאל גארנישט מאכן, כ'האב געזאגט. ס'איז דא א מעשה אין די גמרא, איינער האט אנגעפלאנצט א באקסער, פרעגט אים א צווייטער, עס געדויערט דאך זיבעציג יאר צו וואקסן, זאגט ער, ווייסט אז ווען איך בין געקומען אין די וועלט איז אויך געווען באקסער ביימער, ווייל ס'איז געווען מענטשן דורות פריער וואס האבן זיך געזארגט פאר אונזערע דורות, און דאס איז וואס אידישקייט איז אלל אבאוט, זארגן זיך פאר יענעם, זארגן זיך פאר די נעקסטע דורות. ס'איז דא א א דין אז די ערשטע דריי יאר מוז עס זיין ערלה ווען מ'פלאנצט אן, נו און פון ווי וועט מען עסן אז ס'איז געווען דורות פריער וואס האבן שוין אנגעפלאנצט. געזעצט. דאס גאנצע כי אמרתי עולם חסד יבנה, אלעס איז געבויעט אויף חסדים, אלעס איז געבויעט, איינער זארגט פארן צווייטן, א איד וואס האט נישט קיין קינדער זארגט אויכעט פאר אנדערע וואס זיי האבן יא קינדער, א איד וואס האט געלט זארגט פאר אן ארעמען, דאס איז די גאנצער ענין פון די וועלט, חסד חסד כי אמרתי עולם חסד יבנה, קיצור זאל מען עס אנהויבן צו פארשטיין. זאג איך זיי, דזשיניעס קריעיטס און טאלענט אימיטעיטס, אונז האמער. אין יעדן פאבליק סקול אין אמעריקע, איך בין זיכער ס'איז דא ביי ענק אויכעט אין די עממי שולעס מיט די אזוי ווי פאבליק סקול, ס'זיצט א סייקייטריסט און ער הערט אויס, און נאך א זאך דער סייקייטריסט גייט אריין אינמיטן קלאס אויכעט און ער אבזערווט די קלאס א האלבע שעה, ער ווייסט גראד וועם ארויסצורופן, וויאזוי ווייסט ער? ער איז עפעס א כישוף מאכער? ניין, דאס איז זיין פאך. ער זעט א נערוועז קינד, ער זעט א שמוציג קינד, א שמוציג מיין איך אז ער גייט נישט אנגעטון זויבער צי כדומה, זיי האבן זייערע סימנים, אונז דארפמיר זיי נישט לערנען גארנישט. סאו עניוועי, ס'ווערט א מאוומענט, ס'ווערט א קלין ווארלד ברוך השם, נישט קיין סעקשועל אביוז, און נישט פיזיקל אביוז, ס'ווערט א מאוומענט. לאמיר זיך פיקטשערן אין אונזער מיינד, דו ביסט א יונגל, איינער בוליט דיך, האט ער דיר געדערלאנגט א פראסק, האסט צו וועם צו גיין? ניין. וואס א חילוק צי דיין טאטע אדער דיין מאמע בוליט דיך? יעצט דאס איז אויך א זאך וואס די וועלט איז געווארן היינט זייער פארגעשריטן, מיט אנדערע ווערטער אמאל אז איינער איז געווען משוגע האט מען אים דעקלערירט משוגע, מ'האט אים אריינגעשטעלט אין משוגעים הויז, און וואס מיינט איר האט מען געטון אין משוגעים הויז? מ'האט אים געגעבן צו טרינקען מילך אריינגעלייגט סם און מ'האט אים דערהארגעט, זיי האבן נישט געהאט די אלע מעדעצינען וואס מ'האט היינט. ס'איז געווען זייער פרימיטיוו. ס'איז פונקט די זעלבע אזוי ווי עידס מיט יארן צוריק. מ'האט נישט געהאט קיין רפואה דערפאר. יעצט די מענטשן וואס מ'האט אריינגעלייגט אין משוגעים הויז זענען דארט געזעסן, זענען נישט געווען שעדיגבאר פאר קיינעם. אפשר אין משוגעים הויז איינער פארן צווייטן יא, אבער נישט אין די גאס. היינט האט מען א נייע זאך. ס'איז דא זיבעצן הונדערט און פערציג נעמען, מעניק, מיט דיפרעשן, מיט אפס ענד דאונס, הייס און לאוס. דאס ווארט קרעזי טאר מען נישט זאגן אויף איינעם. ממילא דרייען זיי זיך אלע ליידער אין די גאס, און וויבאלד זיי דרייען זיך אלע אין די גאס איז עס א גרויסער אומגליק, קודם זיי טשעפען קינדער, עס איז געווען יעצט אויכעט אין בני ברק איינער האט געטשעפעט קינדער וואס ער האט נעבעך א מענטל היסטערי און קענסט אים גארנישט טוהן, און נאכדעם איז דא אז זיי טוען אנדערע זאכן. אזא מאמע וואס האט געהארגעט די פיר קינדער צו באמ. אין איין צייטונג שטייט אז זי איז געווען א נערוון קראנק און זי האט גענומען נערוון פילן. און אמאל פלעגט מען אזא פרוי אריינלייגן גראד אין א משוגעים הויז און האומר לים עד פה תבוא דא ביסטו. היינט אבער האט מען געוויסע מעדיקעישאנס און מען געט מעדיקעישאנס און מען באקוקט עס אויפן בלוט צו ס'ארבעט צו זי נעמט עס. זיי האבן וועגן וואס זיי קענען דאס וויסן. יעצט, אלעס בין איך מסכים און מיט אלעם צופרידן נאר איין זאך בין איך נישט. פרי. וויאזוי מען לאזט קינדער אליינס מיט אזא מאמען. ס'דארף זיי נאר איינמאל אנכאפן דער גוטער יאר, איז פיניש די גאנצע זאך. יעצט אונז געבן מיר פאר יעדן טאקע אלע רעכטן, יעדער איז געזונט, ס'פעלט קיינעם גארנישט, איך בין צו אלעם מסכים. אבער לאז זיי נישט אליינס מיט די מאמע, לאז נישט א מאמע מיט. פיר קינדער? יעדע קינד הייבט מען אן צו העקען און בעקען ווערט די מאמע צופיל. און פארוואס זאג איך עס? ווייל ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי האבן קראנקע ווייבער אדער פארקערט ס'איז דא אסאך פרויען וואס האבן א קראנקע מאן און זיי מוטשען זיך מיטן א גאנץ לעבן, דארפסט אבער וויסן קיפ די דיסטענס. דאס מיינט אז טאמער זעהסטו אז דיין פרוי האט א פראבלעם מוז מען האבן א שכן זאל אריינקוקן יעדעס מאל. מען מוז אליינס אריינקומען מער מאל ווי געווענטליך, און איך וויל בכלל זאגן מענין לענין באותו ענין, ווען די פרוי געט זיך א דריי אויס און זי זאגט איר מאן האט זי גערעיפט, גייט ער זיצן אויף אייביג? איי זי איז קראנק? די דזשאדזש וועט עס נישט אננעמען, דאס איז דזשאוק נאמבער זעקס הונדערט און פערצן וואס אין סאמער וועט עס קיינער נישט אננעמען און דו'סט האבן יענע חתונה. וויאזוי דו זאלסט טון, שמועס דיך דורך מיט א סייקייעטריסט אדער א סייקאלעדזשיסט, און עס קען זיין א מציאות, איך קען אסאך אינגעלייט וואס האבן שוין יארן נישט געטאטשט זייערע ווייבער וועגן דעם, ווייל די ווייבער לאזן נישט, און די לעצטע זאך וואס ס'פעלט אויס מ'זאל זיי מפתה זיין, מארגן שטייט זי אויף מ'האט איר גערעיפט, און ס'וועט נאך זיין דארטן עדיו קיים. זרע עט נאך ארויס קומען, מ'עט נאך נעמען א די ען עי, און מ'עט גיין זיצן. סאו זיי זאגן זיי זענען שוין מסכים הונדערט פראצענט צו מיין פלאן, איך האב זיי געזאגט איך וועל ענק שיקן ליטעריטשער, יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האט א פרינטינג אפיס מיט די אלע ליטעריטשער, און עטס מוזטס אויכעט גיין שיקן מענטשן אין יוראפ און אין אמעריקע, זאלן אבזערוון וויאזוי די סקולס גייען, און ממילא עט קומען צו אן ארדענונג, ווען מען מאכט אטאם באמבעס שיקט מען אויכעט צו מומחים, שיק יעצט אויכעט צו מומחים, ס'איז זייער וויכטיג חינוך פאר די קינדער. יעצט איך וויל זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז דא דער קא קאראקאסער רבי, איך האב ענק געזאגט, ער איז שוין געגאנגען מיט אן אשת איש אין ארץ ישראל, ער פירט א גרויסן עולם, איך האב מורא'דיג פארדאמט, דער עולם הייבט זיך יעצט אן ערשט אויפצווועקן, און איך וויל בעטן דעם עולם יעדער זאל וויסן. ער איז געווען א משכב זכור'ניק מספר אונא. איך אליינס האב אינטערוויוט עטליכע בחורים וואס האבן געוויינט צו מיר אז אין זיין טאטנ'ס מקווה וואס זיין טאטע האט אויף דיוויזשאן עוועניו ער רופט זיך קאראקאס ארויף, דארטן האט ער געמאכט די שחיטה אויף צוויי בחורים, איך האב עס אינטערוויוט, און ווען מ'האט אים געוואלט נעמען אין בעלז צו זיין א מלמד האב איך געברענגט די עדות און כ'האב געזאגט נעם אים נישט ווייל ער וועט ענק הרג'ענען די קינדער, עניוועי זיין פרוי האט געוויסט אז ער איז אין צו משכב זכר, ער פלעגט הייסן יעדן בחור אינטערשרייבן אז איך מאך עס מיט קאנסענט, איר הערט וואו דא טוט זיך? א א חכם מחוכם, ער שפילט אויף ר' מרדכי'לע נאדווערנער'ס פידל מ'קען זעהן פיקטשערס, אחד ויחיד אין ימי ייחוד, דאס זענען די רעבעס, עניוועי, למעשה זיין פרוי האט זיך גע'גט פון אים, נאכדעם האט מען זיך געשלאגן אין א בעטל פאר קאסטעדי, די פרוי האט געטענה'ט ווי קען איך אריין געבן מיין זון אין א חזיר אין אין די הענט אריין, און ער האט געטענה'ט ער האט נאר א תאווה צו זעכצן יעריגע בחורים, דאס קינד וועט דאך אמאל ווערן זעכצן יאר, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, דאס לצנות איז גרויס. אבער ס'איז אן אומגליק. דער סוף איז געווען אז מ'האט אים פון ווילימסבורג פארטריבן מיט א כתב אז ער טאר קיין שום האבן מיט'ן קינד צוטון און ער טאר נישט רעדן מיט אים, ער טאר אים נישט קאלן, און נאר אזוי האט מען ערלעדיגט אז מ'זאל אים נישט איינזעצן אין דזשעיל. הגם ער האט ארויסגעגעבן עפעס א ספר און דארט שרייבט ער ווי ליב ער האט דאס קינד, ס'איז א שייגעץ און וועגן דעם האט זיך די פרוי גענומען דאס לעבן, שי קאדנט טעיק איט. רבותי, איים טעלינג יו, ענד פליז וואטש אוט. עטס ווייסט, איך האב טאקע א מנוולישע האטליין וואס די רבנים זענען ברוגז וואס ביי זיי הייסט מנוולות. ביי זיי וואלט פרשת אחרי און דארטן ואת זכר לא תשכב משכבי אשה אויך געווען מנוולות. אבער איין זאך, ליגנט האב איך נאכנישט געזאגט. יעצט דרייט ער זיך ארום, כ'האב געזען ער פירט א טיש מיט אסאך קינדער. אויב די אינסענטיוו פון דיין קינד איז ווייל ער געט סופגניות, דאס מיינט. פאנקען, זאלסטו קויפן דיין קינד פאנקען. כ'האב יעצט גערעדט פון פאנקען האב איך מיך דערמאנט אזא מין דורכפאל וואס כ'האב געהאט דעם חנוכה, אכט טאג חנוכה להודות להלל, כ'האב נישט זוכה געווען צו איין פאנקען, הע הע, פארוואס נישט? אזוי איז עס געווען, ס'האט זיך ארויסגעגליטשט. גיי איך אריין צום בעקער, זאג איך, אפשר קענסטו מיר נאך שנעל פארקויפן א פאנקען? זאגט ער, דאס איז א סיזענעל אייטעם, ס'איז שוין נישט דא מער. פרעג איך אים, וואס זאל איך טון? דארפסט ווארטן אויף נעקסטע. יאר. יעצט איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך וואס איך וויל באטאנען. עטס געדענקט איך האב ענק געזאגט ס'איז דא אינגעלייט וואס זענען געהעריג מחלל שבת, זיי גייען ארום מיט זונות, זיי פארן אוועק פון דערהיים, און שבת זענען זיי נישט אינדערהיים. איך קען זייער אסאך ליידער, און ס'איז א ביטערע אומגליק. וואס קענסטו היינט טון פאר יענעם? גארנישט, ער לאכט פון דיר. וועסט נישט ארייננעמען די קינדער אין חדר, ער שיקט זיי נישט עניוועי. יעדע קעיס דארף מען עקסטערע באהענדלען, וואס די פרוי זאל טון, און אזוי ווייטער. ס'איז יעצט דא א ווידיאו אויפן טעלעוויזשן אין ארץ ישראל, ס'איז ארויפגעלייגט אויף די טמא'נע כלי, ווי א פרוי, א אידיש ווייבל, א חסידיש ווייבל, וואס גייט אפילו אפגעשוירן, האט דריי קינדער, זי איז גע'גט פון איר מאן, און זי לעבט א טו פעיס לייף, זי לייגט שלאפן די קינדער, זי וועקט. זיי אויף, זי וואשט זיי נעגל וואסער, זי טוט אלעס מיט די קינדער וואס מען דארף, אבער ביינאכט ווען די קינדער שלאפן גייט זי ארויס, זי דרייווט א מאטאר ביציגל, שטעל דיר פאר ווי זי האלט, און זי האט א בויפרענד און זי הענגט ארום מיט אים א האלבע נאכט. יעצט פארוואס זאג איך עס? ווי פלעגט דער סיגוטער זאגן? ער האט שוין נישט געדענקט, פלעגט ער זאגן פארוואס זאג איך דיר עס? און ער האט שוין נישט געדענקט וואס ער וויל זאגן, האט ער געזאגט ווייל איך וויל דו זאלסט עס וויסן. עניוועי. איך זאג דיר נישט ווייל איך וויל דו זאלסט וויסן, איך זאג עס דיר אז איך וויל דו זאלסט וואטשן. איך האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא אינגעלייט וואס זיי קומען אין שול און זיי דאווענען יעדן טאג, זיי זענען מופיע אלס וואוילע אינגעלייט, זיי זענען דורך און דורך פארפוילט, זיי דאווענען נישט, און זיי לויפן ארום מיט שיקסעס, און זענען מחלל שבת, זיי קענען עסן יום כיפור אויכעט, און זיי קענען עסן אין מעקדאנעלדס. און די זעלבע איז דא ביי די פרויען אויך, ס'איז דא פונקט די זעלבע. און יעדער מאן און יעדע פרוי זענען מחיוב צו זיין א שומר אויף זייער ספאוס, א שומר. ס'איז נישט גענוג אז מ'געט פרנסה און מ'געט אביסל עונה, דארף זיין א שומר, ביקאוז יו'ל בי סאו סורפרייזד ווי דו האלטסט און ווי דיין ספאוס האלט. אמאל פלעגט זיין בושה, היינט איז שוין דאס אויך נישט דא. יעצט, כ'האב געוואלט רעדן אביסל צו דעם חיים שיע, דער טאטע פון די ממזריקוס. חיים שיע, איך קען דיך נישט, דו קענסט מיך נישט, דו ביסט א באבעווער אייניקל, ביסט א האלבערשטאם, דו דארפסט זיין אן איידלער מענטש, ווי ביסטו געקומען צו נעמען א מענטש וואס דו קענסט אים נישט און דו גייסט אויף אים אונטערשרייבן? בשלמא, ווען דו קאלסט מיך אפ און דו זאגסט מיר ר' נחום, מ'האט אויף דיר טענות, לאמיך מיך מיט דיר דורכרעדן, הער איך. אבער דו האסט דאך דאס אויך נישט געטון. סאו יעצט באצאלט דיר דער אייבישטער גוט, ער האט דיר נישט געגעבן קיין קינדער, ער האט עס געמאכט צוויי ממזריקוס, מען ווייסט נאך נישט פון וועמען די זאמען איז געקומען, צו פון א שווארצן, צו פון א ווייסן, צו פון א איד, צו פון א גוי, צו ס'איז געקומען פון א בהמה, ווער ווייסט, קען נישט וויסן היינט, קען זיין מען קען היינט נעמען פון א בהמה, מען קען צולייגן עפעס א שטיקל א בוסטער און ממילא האט זיך עס געבוסט, איך ווייס פון היינט גארנישט, עניוועי. וואס איך וויל אבער זאגן איז, איז אזוי, דו ביסט געגאנגען, דו האסט מיך בא'עוול'ט, יעצט יבוא יומו.

טריי עס אויס. קויף דעם ספר און לערן עס דורך. קודם האט מען עס געגעבן אין בארא פארק, מען האט עס פארקויפט ביי ביגלאייזן, יעצט ליגט עס שוין אונטערן טיש, זיי האבן געלייגט א לחץ, א דרוק, א פרעשור, און ווער ס'וויל דארף מען שטילערהייט עס בעטן און ער געט עס אין א בעג אוועקגעלייגט אזוי מען זאל נישט זען. אזוי האב איך באקומען אינפארמאציע. דערווייל הער איך אז מען האט עס שוין יא ארויפגעלייגט אויפן טיש און מען לאכט זיך שוין אויס. דאס זעמיר אונז. וויל מען אז ס'זאל נישט זיין קיין עירוב וועלן מיר זאגן דער רבי מיט זכרונו מיט לברכה האט געהאלטן ס'טאר נישט זיין, וויל מען אז מ'זאל קענען מאכן משכב זכר וועט מען זאגן דער רבי זכרונו לברכה האט דאך געוויסט אז מ'מאכט עס און ער האט גארנישט געזאגט, ער האט יא געזאגט נאר ער האט צו זאגן אזוי. האט זיך דערהערט ליקערס. במילא חיים שיע קום יעצט ארויס פונקטליך וואס איז געשען וויאזוי דו ביסט געווארן סטאק מיט ממזריקוס. נאך א זאך דער סיגוטער האט געזאגט אז ער מוז עס מאכן ווייל זיין מחותן. חיים שיע'ס טאטע האט געזאגט אז ער האט פארלוירן אלע משפחה אין לאגער, און אז טאמער וועט דאס נישט מאכן וועט זיין די גאנצע משפחה ווייפד אוט. פיין, כ'הער וואס ער זאגט. סאו בקיצור אז מ'מאכט ממזרים איז מען דאך אויכעט יוצא פריה ורביה. זייער פיין, נישט קיין פראבלעם. אבער ס'קאלן מיך אפ זיינע נאנטע מענטשן זיי זאגן הער אויס. ער האט דאך נאר איינמאל אונטערגעשריבן אויף דיר, דו באדערסט אים כסדר, די קינדער זענען אויפגעקלערט געווארן, זיינע אייגענע קינדער. איז וויל איך דיר מסביר זיין, דאס וואס דו האסט אונטערגעשריבן דאס בלייבט אויף אייביג. אפילו ווען דו זאלסט צוריק ציען בלייבט עס אויך, ווייל דער וואס האט געזען אז דו האסט צוריק געצויגן מוז נישט האבן געזען אז דו האסט עס אונטער געשריבן, און דער וואס עס זעט אז דו האסט אונטער געשריבן מוז נישט האבן געזען אז דו האסט צוריק געצויגן, און געווענטליך אויב מען מוטשעט יענעם צוריק צו ציען, געווענטליך שרייבט ער נאר איין בריוו, און ווען ס'איז געקומען דעמאלטס ארויס צו לייגן דעם איסור אויף מיר איז עס געווען וואכן חדשים אין אלע צייטונגס, ס'איז געפלויגן הונדערטער טויזענטער צעטלעך אין אלע גאסן. איך האב נאר נישט ווער ס'גייט זיך ארום אננעמען ווייל איך בין דאך נישט קיין רב. יעצט איך וויל פארשטיין נאך א זאך, אויב דו ביסט געגאנגען און דו האסט געמאכט די ממזריקוס, נו האט מען דיר דאך שוין נישט געדארפט געבן א שיל. גאנצע פארוואס מ'האט דיר געגעבן א שיל, ווייל אזוי ווי דער סיגוט'ער האט געזען דו האלטסט ביי א גט, האט ער דיר קודם געגעבן א שיל. איך האב אייביג געוויסט אז מ'געט א שיל פאר א איד וואס איז א תלמיד חכם, ער קען לערנען. יעצט זעה איך ניין.

אנדערע טויגן אויכעט. אונז דערשרעק מיר זיך נישט. קענסט הייסן א רב, קענסט הייסן האלבערשטאם, קענסט הייסן וואס דו ווילסט. דער ספר וואס דער סערדעהעלער רב האט ארויסגעגעבן דעקלערירט די קינדער פאר ממזרים. יעצט, דער סערדעהעלער איז געפארן ביז ארץ ישראל צו זיין דער מוהל, ווייל דער בעלזער רב האט נישט געטראפן אין גאנץ ארץ ישראל א מוהל. יעצט, למעשה, א מוהל ווייסט אז מען דארף מל'ען אפילו א ממזר אויכעט. שניידט אים נאר אריין אין אויער, און מען געבט אים א נאמען כידור, ווייל כי דור תהפוכות המה. און די צוויי זאכן האסטו נישט געטון, נישט דו האסט אים אריינגעשניטן אין אויער, און נישט דו האסט אים א נאמען געגעבן כידור. דער אמת איז, דו ביסט נישט דער וואס דו געבסט דעם נאמען, דו ביסט נאר דער מוהל, אבער אונז האמיר אים א נאמען געגעבן כידור. אהרן מרדכי רוקח, פון היינט מאל אן הייסטו כידור, כידור רוקח. בן הרב הצדיק הקדוש בעלזער רב. ס'איז דא נאך א זאך, טאמער איז א מיידל א ממזרת, קען מען איר א נאמען געבן זרת.

און אלע צרות האבן זיך געענדיגט. דו לאו לייף חיים שיע וועסט גייען אונטערשרייבן אויף מיר? דו קענסט מיך בכלל? דו ווייסט דאך נישט ווער איך בין. וואס ביסטו געגאנגען אונטערשרייבן? וואס האסטו דיך געאיילט? ווייל סאקמער קאקמער האט געזאגט אז אזוי ווי זיי געבן דיך די בית מדרש און זיי האבן דיר דאך געגעבן דעם סיגוט'ער רב'ס טאכטער ביסטו משועבד. נאנאנאנא. וועגן דעם איז ארויסגעקומען אז דיינע קינדער זענען ממזריקוס. לויט אסאך פוסקים. יעצט בין כך ובין כך, יעצט קענסט דעם ניגון, בין כך ובין כך קרויין בנים, דא איז אבער אביסל אנדערש, צו דאס קינד איז א ממזר צו נישט איז אירעלעווענט, אבער זיין קינד איז עס זיכער נישט, טא וואס האסטו אויפגעטון, דו האסט אפאר קינדער? און דו כאוועסט יענעמס קינדער? דאס האסטו דאך געקענט טון אן א דעם וואס מ'זאל דיר בויען א שול. דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן, איך ווייס נאך נישט צו דו ביסט דיין טאטנ'ס זון, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, דו ווייסט פארוואס? ווייל אין באבוב האט מען זיך נישט אזוי אויפגעפירט, רבי שלוימע'לע האט זיך גאנץ אנדערש אויפגעפירט. ארויסצוגיין קעגן מענטשן? כ'ווייס אינגאנצן נישט צו דו ביסט דיין טאטנ'ס זון. און אזוי זאגט די גמרא, מדחציף כולי האי שמע מינה. און דער באכנער, דער וואס האט דעם ארגענעזעישן צו מאכן קינדער, מאכט זיכער אז ער לייגט א לחץ אז ס'זאל נישט ארויסקומען דער ספר. דאס איז דאך אונזער רשעות. ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן ר' משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה. האט ער ארויסגעגעבן שאלות ותשובות. ס'איז געווען א איד וואס האט ארויסגעגעבן א ספר קעגן אלע תשובות פון ר' משה. און דער דרוקער איז געווען דער זעלבער דרוקער וואס האט געדרוקט ר' משה'ס ספר. ר' משה האט באצאלט אסאך געלט פאר דעם דרוקער. האט זיך דער דרוקער געפילט אביסל פאראנטווארטליך אז ער זאל אננעמען א ספר קעגן ר' משה. בקיצור, איז ער געגאנגען געפרעגט ר' משה'ן צו ער זאל פאר יענעם דרוקן דעם ספר. זאגט ער, שור, פארוואס נישט? דאס איז תורה, ער זאגט אזוי, יענער זאגט אזוי. ס'איז דא א תלמיד פון ר' משה'ן וואס האט ארויסגעגעבן א שאלות ותשובות ספר, ארויסגעגעבן אסאך, ער האט געהייסן רבבות אפרים, ר' אפרים גרינבלאט, און ער האט ארויסגעגעבן מסתם צען פופצן ספרים אויף אורח חיים אליינס. און ער ברענגט אסאך מאל צו ר' משה און ער קריגט זיך מיט אים, און עס ברענגט ער דארט אין איינע פון די תשובות ס'איז די גרעסטע כבוד ווען א תלמיד קען זיך קריגן מיטן רבי'ן און ער האט א דעת תורה, ווייל אז א רבי ציט אויף תלמידים וואס זיי קענען קומען צו א מדריגה וואס זיי פארשטייען אליינס און זיי קענען זיך קריגן, דאס הייסט געלערנט תורה. ביי אונז איז געווען אנדערש, ער זאגט אנדערש ווי דער רבי, אריינגעווארפן דיינע הויזן אין מקווה, מען האט דיך אריינגעווארפן אין מקווה, דער רבי איז נישט געווען אזא קליינע בעיבי אז מען זאל זיך דארפן אננעמען פאר אים, סאו קען באשטיין זיין שטעטל זייער גוט, נאר דאס איז געווען סאקמער קאקמער, ס'איז דא וואס האבן אויפגענומען רבי'ן אלס צו זאגן א שיינעם שיעור, ס'איז דא וואס האבן אויפגענומען אלס צו זיין ראש ישיבה, ס'איז דא וואס האבן אויפגענומען אלס ער זאל דאווענען פארן עמוד, און ס'איז דא וואס האבן אים אויפגענומען ווייל דאס איז געווען א געהעריגע בעטלפיעלד וואו זיי קענען באגראבן מענטשן. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. איינער האט מיך אויפגעקאלט און געזאגט אז ער האט געהערט א טעיפ פון ר' יענקעלע'ן פון פשעווארסק וואס ער זאגט די זעלבע וואס איך זאג, ער זאגט ס'איז שווער דאס צו גלייבן, רבינו הקדוש האט וועגן דעם נישט אריינגעשטעלט די חשמונאים ווייל זיי האבן צוגענומען די מלוכה. שוין נישט געבליבן קיינער, עניוועי זאגט ער אז ר' יענקעלע זאגט אין איינע פון די טעיפס, איך האב עס נישט געהערט נאר אזוי זאגט ער, אז דאס איז אזא ס'שמעקט פון צדוקיש דער טעם, איך זאג גארנישט. עניוועי, כ'וויל זאגן כ'האב ארויפגעלייגט אן עמערדזשענסי, ס'איז נישט אן עמערדזשענסי, ס'איז אויף קעסטל פופציג, וועגן סקווער, איך וויל אייך זאגן, די סקווערע הערן נישט אויף צו קאלן, זיי שעלטן אזוי אריין, הערסט? וואו שעלטן זיי? ווייל, איך פארשטיי פארוואס אויכעט, ווייל אז מ'לערנט אויס צו מאכן א מרידה קעגן דעם רשכבה"ג ווי זיי רופן אים, קעגן דעם צדיק דורנו, נו, דעמאלטס בלייבט מען דאך אן גארנישט, דער סקווערער האט נאר נאכנישט געפילט די היט, ווייל ער האט די פאר שקצים לעפקאוויטש מיט די גענגסטערס, מיט בערגער דער וואס האט געפייגערט אין תפיסה זיינע קינדער, זיי נעמען זיך אן, אבער איינמאל אז מען וועט עס ברעכן דארט אזוי ווי מען האט געבראכן אין סאטמאר, זיי האבן נאכנישט דעם יאסעלע וואלדמאן מאן, מען וועט אזויפיל אבער רעדן ביז מען וועט עס ברעכן, און דאס האלטן זיי נישט אויס, ווייל דאס הייסט אז דו האסט אראפגענומען די כתר מלוכה פונעם רעבין, דו האסט געזאגט ער איז נישט קיין קעניג, ער איז גארנישט, ער איז א ליידיגייער, ער איז א שטריק, און מען זאל נישט קיין מורא האבן, און טאמער האלט ער שוין דארט איז א סימן ס'וואקלט זיך שוין זיין בענקל. יעצט, איך וויל ענק נאכאמאל זאגן, ווען איך האב ענק געגעבן אן אפער האב איך שוין געהאט אפגעשמועסט די אלע זאכן מיט די גאווערמענט. ס'איז נישט איך געב ענק אן אפער איך וועל גיין זוכן העלפ, ס'איז אפגעשמועסט, זיי ווייסן עס זענען רוצחים, ס'איז א קולט און מ'דארף עס אונטערברענגען. יעצט, ווילט עטס מאכן א פראטעסט? וועט מען עס ערלעדיגן. ווילט עטס נישט מאכן א פראטעסט? ס'איז ענק גוט? ארייט, ס'איז אונז אויך גוט. באט דזשאסט רימעמבער נעקסט טיים איט קאוד בי יור סאן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן מ'האט שוין ווידער איינגעזעצט אן א חרדיש אינגערמאן אין ארץ ישראל ער פלעגט קומען עסן צו זיין שוועסטער און ער האט מאלעסטעט די קינדער איך זאג ענק מ'טאר קיינעם נישט אריינלאזן מ'טאר נישט אריינלאזן קיין טאטע מאמע שווער שוויגער שוואגערס סאו כ'וויל ענק זאגן קיינעם קען מען נישט טראסטן יעצט מ'האט אים איינגעזעצט און איך וויל ענק נאכאמאל מסביר זיין, ביי אונז אין אמעריקע צו אין אנדערע חלקים פון די וועלט, מען זעט אז מען זעצט איין, די חברה רוען איין, ס'איז כמעט נישט דא שוין קיין נייע קעיסעס ברוך השם, פארוואס? אונז זעמער אלע ווי מען זאגט מער ווייניגער בעלהבאטישע מענטשען, מען האט מורא פאר שידוכים, מען וויל נישט מען זאל עם ארויסווארפען פון שול, קיינער וויל נישט אז צען יאר זאל ער נישט האבן א שול ווי צו דאווענען, איז במילא דער עולם האט זיך אנגעהויבן צו ביהעוון, אין ארץ ישראל איז דא די ספרדישע חזירים וואס זיי געהערן אין ערגעץ נישט, ס'איז דא די בעלי תשובות, און ס'איז דא אזאלכע מענטשן וואס זענען סתם נערוון קראנק באזעצן זיי זיך דארט, שטעל דיר פאר מען האט ארויסגעטראגן אויף ארץ ישראל קינדער אין חדר, פיר קינדער האט מען ארויסגעטראגן אין חדר, פיר! דאס איז פון די געלטער וואס זאליקא מיט די ליטווישע גייען צאמנעמען, וואס האט זיך אויסגעלאזט פון דעם? הע הע הע, יו וואודנט בעליוו, די מאמע איז געווען די וואס האט די פיר קינדער פארברענט. ס'קומט פון פון פאריז פון פראנקרייך, ארץ ישראל איז קולט יעדן, בעל עבירות, משוגעים מיט אלע איז דארטן, אדער די משוגעים האבן זיך נאכנישט אויסגעלערנט אז ס'איז סיריעס ביזנעס, אדער קלערן זיי נאך דעם לויפן צו רבנים ווייל זיי לויפן נאך, אבער די רבנים זאגן אנטשולדיגט ווי העוו טו סטעי עוועי, און איצט גייען מיר אויך האבן די זעלבע פראבלעם, און ס'האט געדויערט צייט, און יעצט איז עס א ריאליטי, יעצט האט מען ווידער אויפגעפיקט איינעם, ער איז געוואוינט מיט זיינע ניסעס. סך הכל האט אים די שוועסטער זיינע געטון א טובה, זי האט אים געגעבן צו עסן. יעצט, זיי געבן נאכנישט ארויס דעם נאמען, און אזוי ווי ס'איז געשען הערשט נעכטן ביינאכט, האב איך אויך נאכנישט דעם נאמען, אבער כ'וועל עס האבן, כ'וועל האבן א נאמען, כ'וועל האבן א פיקטשער, אבער איך וויל אנזאגן דעם עולם, דאונט טאטש טשילדרען, דעטס די לעסט טינג יו שוד סטארט אפ וויט, עז ליטל עז דעי לוק ענד עז אינעסענט עז דעי לוק ענד עז טימיד עז דעי לוק, אזא פאוער האבן זיי, טראסט מי. אין ארץ ישראל איז יעצט געווען א מעשה אין חיפה וועגן עפעס א גיור. געוואלט מגייר זיין עפעס א רוסישע האט מען ארויסגענומען א גאן און געשאסן אויפן רב, אזוי ווי אמאל ביים דעברעצינער ווען ער האט פארקויפט די כשר'ע פלייש און ער האט גע'פסל'ט מיעל מארט, די זעלבע איז איצעלע פימפ מיט אלע הכשרים ס'גארנישט ווערט ס'ווערט א זעץ אין דר'ערד. מ'האט געכאפט יעצט הרב יונה מעצגער א יאר צוויי צוריק ער האט גענומען גרויס געלט פאר שוחד אין די מיליאנער דאלער.

כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם זייער א וויכטיגע זאך, איך גיי אדורך שלמה ווייס'נס בעקערי אויף לי עוועניו, זעה איך ס'איז דארטן דא באקסעס מיט ברויט, און ס'האט נאך אויסגעפעלט צוויי ברויט וואס ס'האט נישט אריינגעפיט האט ער עס געלאזט אויבן, פייגל זאלן דארטן גיין, מייז זאלן גיין, מענטשן זעהן עס, בין איך געגאנגען כ'האב געכאפט פיקטשערס דערפון, יעצט כ'וויל ענק זאגן באמת, איך האלט ביים גיין צו די גאווערמענט און זיי זאגן וואס דא גייט פאר, די פיש דארט ווי איך גיי דאווענען איז דא א פיש סטאר, און דאס איז לעבן דעם קאראקעסער בית מדרש, ס'איז דארט דא אפן פיש, אפן, מען ווארפט עס אראפ ווייסט אין די באקסעס, און ס'איז נישט געהעריג צוגעמאכט, און מען קען עס עפענען און ארויס גנב'נען פיש, מען קען אריינלייגן סם המוות, ס'איז דא דארט ווי איך גיי דאווענען, גיי איך אויף ווילסאן סטריט איז דא ווינער תלמוד תורה. איך ווייס נישט וואס דארט איז דא ערגעץ א שטיקל תלמוד תורה, זעה איך ווי מ'לאזט די ברויט אינדרויסן, גיי איך אריין און איך זאג זיי כ'האב א קאמפלעינט, זיי הערן עס אויס, אבער זיי האבן ווייטער געטון זייערס, דער עולם כאפט נישט, איינמאל אז ס'עט ווערן דא א מסירה און ס'עט ווערן זייער זייער שטרענג געהאלטן די אלע זאכן, ט'עטס בויען פאר יעדן סטאר נאך פינף פאדערשטע צימערן צו האלטן די אלע זאכן, און איך ווארן ענק און איך ווארן ענק, און קיינער מאכט זיך נישט וויסנדיג. אוועק. נאכדעם איז דא נאך א זאך. פאפא איז אויף די זעלבע גאס אויף ווילסאן סטריט דארט ווי איך גיי דאווענען. ס'איז מיין וועג וויאזוי איך גיי דאווענען. איז דארטן איז דא אינדרויסן גארבידזש קענס. אז ס'איז דא א האל. ס'איז דא א תלמוד תורה. און איך אליינס זעה ווי גרויסע מייז לויפן צו צו די ברויט פון די קינדער. מ'לייגט אראפ די קינדער'ס ברויט דרויסן אויפן סטופ ביי די סטעפס. און איך האב אמאל איך בין דורכגעגאנגען די מייז איז אנטלאפן פון מיר. גיי איך אריין און איך זאג זיי כ'האב א קאמפלעינט, זאגן זיי דער וואס ער טיילט די ברויט איז א מורה הוראה און ער ווייסט מען טאר נישט עסן פון וואס א מייז לאזט איבער און ער באקוקט יעדן ברויט, איך מיין און זאגט מיר פאפא איר מיינט אז איך האב אויך געגעסן ווילדע שוועמל אין פאפא? אר יו קרעזי ער באקוקט ער עפנט אפילו נישט דער גוי עפנט עס און ער לייגט אראפ און מען שמירט די פיטער, דער גוי שמירט די פיטער טוט ער נישט אן קיין גלאווס ווייל מען איז שוין צוגעוואוינט צו. כ'בין אריינגעגאנגען צו עפעס א חבר איך האב געדארפט מיט אים רעדן, האט ער געהאט א קען אפענער פון ווען ער האט חתונה געהאט צוואנציג יאר, ס'איז אזוי ראסטיג און אזוי שמוציג ווייל מ'וואשט עס נישט אפ געהעריג, האב איך אים געזאגט יעדעס יאר קויף א נייעס, די גאווערמענט האט אמאל געזאגט אז ביי אונז רייכערט מען זייער אסאך, האט משה דוד נידערמאן געזאגט ס'איז נישט אמת, האט די גאווערמענט אים געזאגט ס'איז יא אמת, האט ער געפרעגט. דו זעסט דאך אין ערגעץ איז דא ביי אונז נישט דא קיין ציגרעטלעך סטארס, זאגן זיי אונז קוק מיר נישט אויף דעם, אונז ווייס מיר אז די מענער ארבעטן אין מאנהעטן, אונז קוק מיר וויפיל קענסער פעישענטס איז דא, ביי אונז איז דא ליידער זייער אסאך, ס'איז מער ווי א רוב, שטעל דיר פאר די אידישע קענסער. יעצט איך וויל זאגן דעם עולם, ס'האט נישט נאר צו טוהן מיט דעם וואס מען רייכערט, ס'האט צו טוהן מען האלט זיך נישט סענעטערי, יעדער גייט אין יענעמ'ס מקווה, יענער האט אריינגעקטנ'ט, יענער האט אריינגעלאזט דארט זרע, האט זיך אויסגע. וואשן דעם אחור נאכדעם ווען ער איז ארויס פון בית כסא, קיינער גייט נישט נעמען א שאוער אזוי ווי אין יעדן נארמאל פלאץ, אונז לעבן מיר אזוי ווייסטו ווי עפעס א אין א דזשאנגל וואס אונז ווייסט מיר נישט וויאזוי מען פירט זיך אויף נארמאל, און עווענטשעלי שאדט דאס איינס פארן אנדערן, ווייל אונז לעבן אין אזא טייט ניט קאמיוניטי, מען ווייקט זיך אין יענעמס קטנים און אין יענעמס צואה אין די מקווה, און אלעס ווייקט זיך אין יענעמס, און מען ווישט זיך אפ אין די האנטוכער, די מקווה איד איז צו פויל צו וואשן די האנטוכער יעדן טאג, נעמט ער די זעלבע האנטוכער ער טוט עס נאר. טריקענען, און מען קומט אריין צו מענטשן אין שטוב, די העלט קאוד איז אזוי אין דער ערד, און אלע אונזערע עסן ווערן געלייגט אויף די פראנט פונעם סטאר, וואס קודם מען קען גנב'ען און מען קען עס פארסאמען, איך זאג ענק נאכאמאל, איך האב די פיקטשערס, איך האב די טיים און די דעיט, ווען איך וועל ווערן פערטיג מיט ענק עט יעדער סטאר מוזן האבן א שלאס מיט א שליסל און קומען אפווארטן די סחורה, וואטש און זי, ווייל איך האב ענק געווארנט שוין יארן, עטס הערטס דאס נישט די ערשטע מאל נישט דאס צווייטע מאל, יעצט דו ווילסט פאר דיר. טוה וואס דו ווילסט, טוה וואס דו ווילסט, אבער דו רעדסט דא פון אינדזשעפערדייזן סעיפטי פון טשילדרען, נאר אזוי ווי ס'איז נישט געווען ביי אונז אן עוולה אז מ'זאל מאלעסטן קינדער און זיי שלאגן און זיי ארויסווארפן, איז נישט קיין עוולה מ'זאל זיי געבן ברויט וואס א גרויסע מייז מיט א ראט האט געגעסן. כ'בין איין אין די פרי דורך האב געזען אזא גרויסן ראט, כ'האב אין מיין לעבן נישט געזען נאך אזא ראט, און ער האט פרובירט צו בייסן אין די קינדער'ס ברויט, ער האט געביסן, איך ווייס, כ'האב נישט נאכגעקוקט, כ'האב נישט געוואלט אז ער זאל מיר.

אַלץ. איך זאָג ענק, רבותי, עטס ציט די שטריקל צו ווייט, און דאָ מוז מען אָנהייבן, יא, ער איז געגאַנגען מסרן, מוסר, קעצעלע! אַזוי האָבן זיי דאָך געטון מיט די קינדער-סעיפטי אויך. איך האָב זיי געזאָגט, רבותי, מען מאָלעסטעט קינדער, פינף יאָר האָב איך געשריבן בריוון, האָבן זיי געזאָגט, אונז ווייסט מען נאָך מער, ווי איר ווייסט, נאָר אונז עמיר גאָרנישט טון, ווייל דאָס איז אונזער פּרנסה. כ'האף עטס האטס נאך יעצט אויך פרנסה דערפון ביקאוז היינט גלייב איך נישט אז מען קען שוין מאכן פרנסה. דער קאסובער דאג זיין מאמע האט אים געפייגערט זי האט געדארפט מפיל'ען דעם חזר דעם שייגעץ ער האט געמאכט טויזענטער און צענליגער טויזענטער דאלער און אלעס פארשוויגן יעצט א פראבלעם זיין מאמע האט געפייגערט זי האט געדארפט פייגערן פאר זי האט חתונה געהאט האט אראפגעברענגט אזא שייגעץ אויף די וועלט א ממזר א בן הסוטה בן הזונה בן הנידה דאס איז וואס ער איז. עניוועי, וויט אלל די רעספעקט טו היז מאדער, ער איז געווען פון די גרויסע פירער פון דעם. העי, איך דארף האבן צוואנציג טויזנט דאלער, איך דארף יעצט אן ארון קודש, איך דארף פאר א שיעור, נעמט ער ביי די נאניעס שרייט ער, האו! האו! דו מיינסט א דאגי? ער איז א דאגי, ער איז א חיה. עניוועי, איך זאג דעם עולם הערטס אויף מיט די זאכן ביקאוז עס עס וועט נישט זיין גוט. גייסט אריין אין א בעקערי למשל, אין עני בעקערי, יעדער נעמט זיך קוקיס אליינס מיט די הענט, איך גיי נישט שרייען אויף פרעמדע פרויען ווייל איך זוך מיר נישט קיין געשעפט מיט זיך, באלד וועט זי נאך זאגן איך האב איר געפאנדלט. אבער איך וויל פרעגן דעם אמת, זי קומט, איך ווייס נישט ווי קלין אירע הענט זענען, קען זיין זי איז געגאנגען אין טוילעט, און קען זיין זי האט זיך נישט געהעריג אפגעזייפט, מיט אלעם, זי איז דאך אין די גאס, זי נעמט מיט אירע הענט די קוקיס, אפשר האסטו אביסל דיסענסי און בעטן א גלאוו, אדער נעם אזא, ס'איז דא מיט אזא אנהאלטער וואס מ'געט עס א לייג אריין וואס דו דארפסט נישט טאטשן די קוקיס, איך מוז דאך נישט עסן וואס אירע נישט זויבערע הענט האט זיך מקנח געווען צו זי האט געהאט א דם נידות, וואס דאס איז א סכנה, און זי האט זיך נישט געהעריג אפגעזייפט וואלט זיך דאך זי האָט זיך דאָך געשעמט אין אַ סטאָר, און איך מוז עסן וואָס זי האָט געטאָטשט מיט די הענט. אונז לעבן מיר ווי די חזירים, און דאָס אַז אונז זענען אַזאַ גרויסע פּראָצענט פון דיזיזעס איז ממש איז ביקאָז ווי דאָנט דו קאָנסטראָקט. שוין, יעצט לאָמיר גיין ווייטער. יעצט איינער האָט מיך געפרעגט, דו ביסט דאָך נישט רב פון שטאָט, וואָס האָסטו אין זין אַלע פּרצות, וואָס איז דיינע ביזנעס? האב איך אים פארציילט א מעשה, עס איז געווען א איד פרענקל אין בני ברק און א גרויסער קנאי, האט מען אים אמאל געפרעגט די זעלבע, ער גייט ארום אויף יעדע פרצה, ס'איז נאך אין צייטען פון חזון-איש, האט מען אים געפרעגט וואס, כ'מיין ס'איז דאך דא רבנים אין שטאט, ווער ביסטו זאלסט עס טוהן, האט ער געענטפערט פארן חזון-איש מיט אנדערע, דעם שמוץ לאזן זיי פאר מיר, דאס טאטשט נישט א רב, ער וויל זיין די קלין גאי, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך, וויענער רב ביז איך זאל אראפנעמען דעם. חזר וואס האט מאלעסטעד קינדער, דעם טייטל וויל מען איך זאל אים אראפ נעמען, איך בין אריין צו וויענער רב, איך האב אים געזאגט מען געט צו עסן פאר די קינדער ברויט וואס איז ס'דרייט זיך אין די גאס, האט ער געזאגט מען וועט טוהן דערין, נו וואס האט ער געטוהן? גארנישט, די צרה איז רבנים טייערע אונז האבן זיך אויסגעלערנט ענקער שפראך און אונז קען מיר די טעקניק זייער גוט און אונז פייפט מיר אויף ענק וואס איר זאגט, וויענער רב שטעלט זיך אויף און ער זאגט האלבעטע שעות, משה רבינו'ס יארצייט זאגט ער דרשות, און ער זאגט דרשות ערב ראש השנה, ערב יום כיפור און סוכות, איך ווייס ווען אלס, אונז לאכט מיר פון אייך, אונז האלט מיר איר זענט נישט קיין ערנסטער מענטש, איר זענט א לאו לייף, א געלטס מענטש, און איר זענט א מענטש וואס איר וועט מיר הייסן איך זאל אראפ נעמען א חזר, ניין איך וועל אים נאך ארויס טראגן. פון די תלמוד תורה ווי זיינע קינדער לערנען גיי איך האב איך זיי שוין ארויסגעטראגן איך וועל זיי נאך ארויסטראגן פון ארץ ישראל אויכעט אז ער האט זיך נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך ער האט אפגעהארגעט דא קינדער וויל איך אויך איר זאלט צוטרעפן טאלק טו דעם טאלק די שיינע זאכן נעמט זיך דער רב פאר זיך שישי נעמט ער פאר זיך איך האב דאך אפילו נישט ווי צו דאווענען די שיינע זאכן נעמט ער פאר זיך און די שלאגן זיך לאזט ער פאר נחום ראזענבערג און ער קאלט מיך אפ און רעגירט זאלסט יא טוהן אזוי און אזוי און אזוי און דעס טאר מען נישט טוהן לאזט מיך כ'האב געוואלט נאר אביסל מעורר זיין וועגן דעם סקולענער באלאוני. ישעיה יענקעלע הייסט ער דער צדיק למאנטריאל ווייל ער האט דארט באהאלטן א שייגעץ, פונקט ווי דער פארט ער געגאנגען אונטערגעשריבן אויף א מקווה אז ס'איז כשר פארן ציבור ווען ס'איז געווען פסול. א לאולייף א גארנישט. עניוועי, ס'איז דא יעצט אויפן אינטערנעט ווי ער האט דארט דעם גאנצן עולם. און ער צינדט חנוכה ליכט און ער זאגט הינינינינינינינין אנו אנו בכח בכח בכח בכח, העי כ'האב געמיינט מ'טאר נישט קיין אינטערנעט דו לאו-לייף וואס דו ביסט. אזוי זענען אלע רבנים, נישט דא אזאלעכע לאו-לייפס ווי די רבנים, ער קען זיצן אין פלארידע און אונטערשרייבן אז מ'טאר נישט פארן אויף פלארידע, איי פארוואס ביסטו דארט? איך מעג. אונז האט דער עולם אויסגעלערנט, אונז מעג מיר אויכעט, אונז לאך מיר פון ענק. און אזוי איז אלעס איז אויף אינטערנעט, קופת העיר איז אויף אינטערנעט, מען קען אריין שיקן טשעקס, אלעס איז היינט אויף אינטערנעט. אבי זיי רעדן אונז איין, אה, אינטערנעט. איינער זאגט מיר א מחותן ער מאכט יעצט חתונה קאלט מען אפ די משמרת הצניעות, משמרת הפופיק ווי איך רוף זיי, און אפשר וואלט מען געקענט ארויסשטעלן א צעטל ביי די חתונה אז מען אסר'ט די מחותנים אסר'ן אז מען זאל אריינקומען מיט א סמארטפאון. זאג קיינער איך אסר נישט איך גיי קיינעם נישט אסר'ן ווער ס'קומט און ער איז מיין גאסט זאל ער קומען און פארטיג. משוגענע חברה דא געווארן, מען ווארפט ארויס קינדער און נאכדעם טרייט מען צו יעדענס פרייוועט לייף צו אינטרודן, דער עולם האט אינטערנעט לערנט אייך אויס, איך בין געווען אין ארץ ישראל איך בין איינגעשטאנען אין א דירה ס'איז געשטאנען דארט א גרויס צעטל אז די שכונה לאזט נישט אינטערנעט, איך האב אנגעצינדן דעם אינטערנעט די ווייפיי, צוועלף מענטשן אינעם בילדינג האבן אינטערנעט, וועם בלאפט עטס?